איז די מדרש זאגט אויף דעם פסוק אין פרשת תצוה, דארטן די פרשה פון הדלקת נרות, ברענגען שוין ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד, זאגט די מדרש אז מה יונה הביאה אורה לעולם, די יונה האט דאך געברענגט לעכטיגקייט אויף די וועלט, אורה לעולם, אף אתם שנמשלתם כיונה, כלל ישראל וואס איז נמשל כיונה, הביאו שמן זית והדליקו את הנר, פונקט ווי דער יונה האט געברענגט אורה לעולם, איז די זעלבע זאך ענק וואס זענט נמשל געווארן ליונה, הביאו שמן זית והדליקו את הנר. זאגט דער מהריל דיסקין, ווי שטייט די וואך אז דער יונה האט געברענגט אורה לעולם? ער האט געברענגט עלה זית טרף בפיה, און ס'שטייט והנה עלה זית טרף בפיה, ווי שטייט אז ער האט געברענגט אורה לעולם? ווי שטייט אז ער האט געברענגט לעכטיגקייט אויף די וועלט? זאגט ער אזוי אז די גמרא זאגט אין מנחות נ ג אז דער זית זיין טבע איז אז די עלים זיינע זיינע בלעטלעך אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ס'איז גאר שטארקע בלעטלעך וואס פאלט נישט נישט בימות החמה און נישט בימות הגשמים די עלים איז שטארקע בלעטלעך דאס איז די איינציגע זאך וואס איז נישט נמוח געווארן ביי די מבול ס'איז נישט צעגאנגען מיט די מבול ס'איז געבליבן גאנץ. די עלה די עלה איז געבליבן גאנץ. האט די יונה געזאגט פאר נוח'ן, גיב א קוק וואס דא טוט זיך. פון ששת ימי בראשית האט דער אייבישטער באשאפן די עלה זית גאנץ און שטארק, ווייסט פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט געזען אז דו וועסט מיך ארויסשיקן אויף די אויף די על פני חוצות המים, אויף אזא מבול, לראות הקלו המים, און דער רבוש ע האט דאך געוואוסט אז דעמאלטס וועל איך נישט האבן פון וואס צו עסן, פון וואס זיך צו דערכאפן דאס הארץ פון וואס צו עסן, פאר דערפאר האט דער אייבישטער דעמאלטס געמאכט אז די עלה זית זאל זיין שטארק, כדי אז איך זאל האבן אין אזא שווערע מצב וואס צו עסן, בששת ימי בראשית דער רבוש ע האט געזען אז נח וועט מיך ארויסשיקן, ארויסשיקן די יונה, און כדי אז זי וועט דאך נישט האבן וואס צו עסן, איז דאך אלץ צעגאנגען, דערפאר האט דער אייבישטער געמאכט אז די עלה זית זאל זיין שטארק. דאס איז די אור האמונה וואס די יונה האט אריינגעברענגט אויף די וועלט, אז א מענטש דאגה'ט אויף זיין עסן, אויף זיין פרנסה, דער רבונו של עולם האט נאך פון ששת ימי בראשית געדאגה'ט פאר די יונה, וועט ער נישט דאגה'ן פאר דיין עסן? וועט נישט דאגה'ן פאר דיין עסן? דער אמונה אז דער רבונו של עולם גרייט צו פאר יעדן איינעם זיינס וואס ער דארף, צו עסן, צו א שידוך, צו א רפואה, צו א ישועה, פאר יעדן איינעם צוגעגרייט זיינס, וואס האסטו צו דאגה'ן? דער אור האט די יונה געברענגט אויף די וועלט. דער אייבערשטער האט געמאכט די עלה זית שטארק, פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט געזען אז וועט ער ארויסשיקן די יונה און זי וועט דארפן עפעס עסן והנה עלה זית טרף בפיה. ממילא וואס האסטו צו דאגה'ן? ס'איז אלץ באשערט. און דערציילט דער רבי הערשעלע ליסקער. און ז'ער אמאל אריינגעקומען אין א שטעטל, און ער איז געווען מיט זיין זון, און ער האט נישט געהאט נישט צו עסן און נישט צו טרינקען, ער האט נישט געהאט קיין געלט, וואס טוט מען דא? ער האט נישט געהאט קיין געלט, ער האט נישט צו עסן און נישט צו טרינקען, וואס טו איך דא? ער איז געזעצן אין א בית מדרש. באותו זמן איז געווען דארטן עפעס א מקשה לילד אין שטעטל, אין יענעם שטאט, און די מאמע פון רבי הערשעלע ליסקער איז אראפגעקומען פון הימל צו די מאמע פון די מקשה לילד, אין חלום, און זי האָט איר געזאָגט, דײַן טאָכטער מקשה-לילד, דו װילסט זי זאָל האָבן אַ קינד? דו װילסט זי זאָל האָבן אַ קינד? מײַן זון הערשעלע זיצט יעצט אין בית-מדרש און ער האָט נישט צו עסן. גײ צו צו אים און גיב אים אַ צענער, אַ צענער, דאָס איז געװען אַ מטבע אין פּױלן, אַ מטבע פֿון, װאָס איז געװען װערט צען זלאָטעס, אַ מטבע, װאָס איז געװען צען זלאָטעס. האט ער געזאגט, האט זי געזאגט, גיי צו צו מיין הערשעלע, גיב אים א צענער, א מטבע פון צען, און עט דיין טאכטער האבן א קינד. זי איז אריינגעקומען אין בית מדרש, די מאמע פון די מקשה לילד, און זעט טאקע רבי הערשעלע ליסקער זיצט דארט. האט זי איר גלייך געגעבן, האט זי אים גלייך געגעבן א צענער.

שטא, כ'וואלט דיר קענט זאגן. וואלט, ווי כ'האב געזאגט, וואלט איך, זאלט איך איז אפיקורסות. א מינות א חסרון אין בורא עולם. מ'זאגט נאך ביים רבי'ן ר' זישע, ער איז אריין אין א שטאט, מה, וועגן מאכן געלט לצרכי צדקה, האט ער געזאגט איידער ער איז אריין אין שטאט, ווען ער איז אריין אין שטאט האט ער געזאגט אז ער ווייסט וויפיל געלט ער גייט דא מאכן. ער ווייסט און עס איז געווען טאקע אזויפיל אזויפיל געלט האט ער געמאכט. געקומען א אייניקל פון רבי'ן רבי זישע האט ער געזאגט איך בין נישט אין די מדריגה צו וויסן איידער איך מאך די געלט וויפיל געלט איך קען מאכן. איך בין אין די מדריגה אז נאך וואס איך האב געענדיגט מאכן געלט ווייס איך וויפיל געלט איך האב געדארפט מאכן. סטייטש איך טראכט נישט א שאד ווען איך גיי נאך צו דעם וואלט איך געמאכט נאך געלט איי א שאד ווען איך זאג אים די ווארט וואלט ער מיר געגעבן מער געלט ניין איך ווייס אז דאס איז די געלט וואס איך האב געדארפט מאכן ווען איך גיי ארויס פון שטאט דעמאלטס ווייס איך אז פונקט דאס איז די געלט האט רבי דוד טאלנער געזאגט אז די מדריגה פונעם אייניקל איז העכער פון די מדריגה פונעם זיידע די זיידע איז געווען א רוח הקודש האט געוואוסט פריערט וויפיל געלט ער דארף מאכן אבער די אמונה ווען ער גייט ארויס פון שטאט און ער זאגט פינקט איך ווייס יעצט וויפיל געלט איך האב געדארפט מאכן אז ס'איז נישט געווען שייך איך זאל מאכן נאך א פיאסטא טראכט ער נאך אוי א שאד גיב א קוק ווען איך זאג אים דעיס וואלט ער מיר געגעבן צען מאל אזויפיל ניין ער ווייסט אז פינקט אזוי האט ער געדארפט מאכן און דאס איז נוגע אין אלע עניינים ווען די ווען די מענטש איז מיט די אמונה ס'האט דא געזאגט ס'איז דא הרב זלמן בריזל זכרון לברכה פון נקיי הדעת שבירושלים האט ער א זון רבי נטע דא אין בני ברק, זאגט ער אז זיין טאטע האט געהאט די בעקעריי, בריזל בעקעריי, ס'איז עד היום הזה, פון דארטן איז געווען מקור מחייתו, ס'איז געווען די איינציגסטע בעקעריי דעמאלטס אין ירושלים, און ס'איז געווען איינער פון די ארבעטארס האט דארטן אפגעלאזט און געגאנגען און האט געמאכט אליין א בעקעריי, שטילערהייט אזוי, ער האט זיך געלערנט אלע זאכן און ער האט זיך געמאכט אליין, ער איז געגאנגען מאכן אליין א בעקעריי. איז רבי זלמן ארויפגעגאנגען צו יענעם שטוב, און האט אים געזאגט, היות איך האב נסיון אין די זאך, האב איך דיר געוואלט אויסלערנען, וואס איז גוט צו מאכן, וואס איז גוט צו נעמען, וואסערע א סארט, מיט וועם מען ארבעט, מיט וועם מען נישט, האט ער אים געוואלט אויסלערנען פונקטליך וואס צו טון. האט ער מיר געזאגט אז די קינדער האבן געשריגן צו רבי זלמן, מילא דו רופסט אים נישט לדין תורה, ווילסט נישט מאכן קיין מחלוקת, מילא, ווילסט נישט מאכן קיין מחלוקת, אבער אבער דו גייסט אים נאך אויסלערנען, גייסט אים העלפן, וואס וואס איז דער ענין דא, וואס גייסטו אים העלפן וואס? וואס איז? האט רב זלמן געזאגט, חברה, געלט, וויפיל געלט צו פארדינען איז באשערט פון ראש השנה, און דאס קענסטו נישט, קענסט נישט אראפנעמען און נישט ארויפנעמען קיין פיאסטער. דאס איז באשערט נאר פון ראש השנה, אז ער איז געקומען און האט דא געעפנט א בעקעריי, האט ער נאר אזויפיל פארדינט, אז איך זאל נישט דארפן אזויפיל שאהן ארבעטן, איך זאל נישט דארפן ארבעטן צוזעצטערהייט, ער העלפט דא צו, פרעג איך אייך, דארף איך אים נישט מכיר טובה זיין אויף דעם? לכל הפחות אים אויסלערנען מיט וועמען צו ארבעטן, און פארשטייט ווי ערליכע אידן האבן געלעבט. די געלט איז דאס איז קלאר אז דאס איז די באשערטע געלט, ס'וועט נישט העלפן יענער האט געעפנט נאך א בעקעריי, ווייניגער א בעקעריי, איינציגע בעקעריי, די וואס איז געלט וואס איז באשערט, דאס איז באשערט, דאס וועט קומען. און אז יענער האט געעפנט נאך א בעקעריי האט ער נאך אזויפיל אויפגעטון אויף וואס אז איך זאל נישט דארפן אזויפיל שוויצן אין בעקעריי דארף איך אים נישט מכיר טובה זיין פאר דעם אביסל אים אויסלערנען? אוודאי און אוודאי דארף א איד מאכן השתדלות. ווי האט ער געזאגט ר' ישראל ברוך האט געזאגט ויהי ידיו אמונה אז ס'איז נישט צו זיצן מיט פארקאטשעטע הענט און זאגן אמונה ניין ידיו מ'דארף מאכן השתדלות אבער מיט די השתדלות לעבן ווי ר' זלמן נאר מיט אמונה מיט די השתדלות מאמין בחיי עולמים וזורע, מאך די השתדלות, אמונת זה סדר זרעים, תוס' ברענגט א ירושלמי, תוס' אין שבת ברענגט א ירושלמי, אמונת זה סדר זרעים פארוואס? ווייל מאמין בחיי עולמים וזורע, ער איז זורע, ער האט אמונה, ער מאכט די השתדלות, ער האט אמונה, אז אלס איז נאר די אייבישטער. אזוי טייטשט די אפטער רב די וואך, ער ברענגט עס בשם אוהב ישראל בשם די רבי ר' מעכעלע זלאטשובער, אויף א רשי וואס אלע שטעלן זיך, ויבא נח מפני מי המבול זאגט רשי, אף נח מקטני אמנה היה, מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. פרעגן אלע די קשיא ווי קען זיין נח איש צדיק תמים זאגט די תורה ער איז געווען מקטני אמונה וואס איז די פשט און זאגט ער אמונה איז מלשון המשכה וגידול דאס וואס דו גלייבסט מלשון ויהי אומן את הדסה וואס טייטש ויהי אומן את הדסה האט מגדל געווען הדסה האט ער אויפגעצויגן דאס איז טייטש אמונה די זאך וואס דו גלייבסט ציסטו מיט דיין אמונה אז ס'זאל זיין די זאך א מענטש וואס האט אמונה שלימה און מיט די אמונה ציט ער אז דאס זאל זיין, כ'וועל פארליינען זיין לשון, כי באמונה יש כח זה, שעל ידי האמונה ימשך הדבר הזה, וואס ס'גלייבט, ימשך הדבר הזה ממקורו ויבוא, די אמונה האט דעם כח, ס'ציט די זאך, שבאמונה יש כח זה שעל ידי האמונה ימשך הדבר הזה ממקורו ויבוא, און ס'זאל קומען. היינו, זאגט ער, על ידי שהוא מאמין בהשם יתברך, ובוטח בו באמונה שלימה על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההיא ובא בשלימות. מיט די אמונה קומט עס בשלימות. איז ער מסביר וועגן דעם, מאמין ואינו מאמין, אז נח האט נישט געוואלט גלייבן, ער האט געגלייבט אין אייבערשטן, ער האט נישט געוואלט מאמין זיין אין די מבול, ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל קומען א מבול, ווייל אמונה איז דאך המשכה, האט ער נישט געוואלט ס'זאל קומען די מבול, דערפאר איז אים מאמין ואינו מאמין, האט געגלייבט בשלימות, אבער האט נישט געוואלט גורם זיין מיט זיין אמונה עס ממשיך זיין. דער אמונה אין יעדן מצב, דער אמונה, איר ווייסט, די תורה זאגט דארט אין א פסוק פאר שלישי, נח איז אריינגעגאנגען אין תיבה, שטייט ויסגור ה' בעדו, אויף וועמען? אויף נח, ויסגור ה' בעדו. דער תרגום זאגט ויסגור השם בעדו טייטשט דער תרגום, דער תרגום זאגט ואגין השם, דער רבונו של עולם האט מגן געווען במימריה עלוהי, דער רבונו של עולם האט מגן געווען געשיצט אויף נח, געשיצט אויף אים. זאגט די וועלט אז ויסגור זעהט אויס א מענטשן וואס איז פארמאכט אויף אים פון אלע זייטן, ס'רירט זיך גארנישט, ס'איז אין פרנסה, ס'איז אין שידוכים, צו אין רפואה, ישועה, ס'זעהט אים אויס פארמאכט, אבער די תרגום, די תרגום זאלסטו וויסן זאגט ואגין דאס איז דיין מגן, דאס איז דיין שיצער, די תרגום איז דאך די פירוש נסתר וואס איז דא באהאלטן, ס'זעט דיר אויס פארמאכט, דער אמת איז מען יעצט מגין אויף דיר זאלסטו וויסן, דאס איז א מגין אויף דיר, ס'זעט דיר אויס פארמאכט, אבער למעשה איז דאס א מגין, למעשה איז דאס א מגין, ווייל ווי זאגט די וועלט, א נח איז געזעצן אין תיבה צוועלף חדשים, איך מיין אז יעדער איינער פון אונז זאל זיצן אין א פארמאכטע תיבה, א פארמאכטע קעסטל, צוועלף חדשים מיט לייבן מיט בערן מיט וואלפן, מ'דארף א פסיכיאטער שפעטער, ניין? נישט דען, נח האט בכלל נישט געדארפט נישט קיין פסיכיאטער נישט קיין פסיכאלאג. פארוואס? פארוואס? דו ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט ס'איז דא א מבול אינדרויסן איז ער געווען צופרידן די תיבה האט אים געראטעוועט. אויב דו וועסט וויסן יעדער איינער אין זיין בית האסירים און אין זיינע שוועריקייטן אז ער וועט גלייבן און וויסן וויפיל זאכן דאס שיצט אויף אים וויפיל דאס איז ואגין השם עליו וויפיל דאס שיצט אויף אים וועט ער אויך נישט דארפן קיין פסיכאלאג אזוי פון יענעם ער וועט זיך אויך זיין רואיג. אז ער וועט וויסן אויף יעדע זאך ס'זעט דיר אויס ויסגור אבער ס'איז ואגין השם ער האט אים געשיצט. איז נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, תמים היה בדורותיו, באקאנטע בריוו וואס אלע ווייסן פון רבי ר' מענדעלע וויטעפסקער, ער זאגט דארטן אין א בריוו, תשובה כללית על דאגות הפרנסה. א תשובה כללית איז אויף די דאגות פרנסה, מפני שרבים בוקעים בה, וויבאלד אסאך פרעגן, איז בכדי שלא אצטרך לכפול דבריי לכל אחד ואחד. דער רבי ר' מענדעלע, איך זאל נישט דארפן פאר יעדן איינעם, זאג איך עס אין איין מאל פאר אלעמען, אז וואס? הערט גוט וואס ער זאגט, וויפיל מען ווייסט פון דעם מען דארף זיך עס איינחזר'ן, ער זאגט אזוי, הנה ידוע, שעיקר האדם, היא המחשבה. ואל מקום אשר תיפול המחשבה שם יהיה האדם. וואס דו טראכסט דאס ביסטו. וואס הייסט? כי החושב מחשבות טומאה הרי הוא טמא. ווער טראכט פון טמא'נע זאכן איז א טמא. ולאידך בחושבו מחשבות טהרה הרי הוא טהור וקדוש. איינער וואס טראכט פון מחשבות טהרה ער איז א טהור וקדוש. כך אין נמי זאגט ער בענין הדינים והרחמים. אז וואס? דער החושב מצרותיו ער טראכט נאר פון זיינע צרות, פון זיינע שוועריקייטן, ער טראכט נאר, ער טראכט נאר פון זיינע שוועריקייטן פון זיינע צרות, איז אזא איינער הרי הוא כמכניס עצמו בתוכם עמוק בעמוק. מיט דעם וואס דו טראכסט ס'גייט מיר נישט קיין פרנסה, ער טראכט פון זיינע צרות, לייגט ער זיך אריין אין דעם, און דאס איז טייטש זאגט ער דקדוקי עניות, וואס טייטש דקדוקי עניות? היינו הדאגה והמחשבה אודות חסרון הפרנסה מביאה על האדם שאכן יחסר לו. דיינע דאגות וואס דו דאגה'סט אז ס'פעלט דיר פרנסה, דאס ברענגט ס'זאל דיר פעלן. ווייל פונקט ווי דער א מענטש וואס טראכט אין מחשבות טומאה איז א טמא, ער טראכט אין טהרה איז א טהור, דער וואס ער טראכט אז ס'פעלט אים דערפאר פעלט אים. און דער וואס ער טראכט פון זיינע צרות דאס ברענגט אים די צרות. נאר וואס איז די עצה אז זאלסט נישט זאלסט נישט ליגן אין דעם, נישט ליגן אין די אין די מחשבות שליליות אז דו האסט נישט דו האסט נישט. איז ער מוסיף און ער שרייבט דא אז ס'איז דא א קהילת הקודש בשינקאוויטש, אזוי שרייבט ער בשינקאוויטש די שטעטל, שיקן מיר שולחים אליי בכל שנה ושנה מכתב, יעדן יאר שיקן זיי א בריוו שבו הם מבכים בבכי את מצב פרנסתם אז דער מצב פון פרנסה דא אין דר'ערד, אזוי אז ס'איז זייער נישט גוט. ויקשה בעיני לקרות מכתבם, איך האב נישט געקענט ליינען דעם בריוו. און ער זאגט איך פארשטיי פארוואס עס איז זיי שווער, ווייל זיי וויינען, דערפאר איז זיי שווער, ווייל זיי וויינען. זאגט ער בשנה זו לא קיבלתי מהם את המכתב, זיי האבן אויפגע, זיי האבן די יאר נישט געוויינט, ומובטחני, איך בין זיכער, שיתעלו ויצאו מצרותם, אז זיי וועלן די יאר נישט האבן קיין צרות, פארוואס? הואיל ואינם משוקעים בתוך מחשבות ודאגות פרנסתם. ווייל זיי האבן נישט געשריבן דעם בריוו, זע איך אז זיי ליגן נישט אין די דאגות, זיי ליגן נישט אין דעם, בין איך זיכער אז די יאר גייען זיי ארויס פון די פראבלעמען. ק ה, איינער טראכט מחשבות טובות זאגט דער רבי ר' מענדעלע, דאס איז א סיבה אז ער זאל נישט זיין דארט. פונקט ווי איינער שטייט מחשבת טהרה איז א טהור, מחשבת טומאה איז א טמא, מחשבת טהרה איז א טהור, די זעלבע זאך, ווען דו טראכסט אין מיינע שוועריקייטן, דאס לאזט דיר נישט ארויסגיין פון די שוועריקייטן. אפילו ביסט מתפלל, אבער שפעטער ליגסטו אין דעם, דו טראכסט פון דעם, ליגסטו אין דעם, דאס איז אזא תפיסה וואס לאזט דיך נישט ארויס פון דעם. זאגט ער די בעשענקאוויטש, זיי האבן זיי האבן יעדן יאר געשריבן א בריוו, זיי האבן באוויינט די פרנסה, דערפאר האבן זיי נישט געהאט. זאגט די יאר האבן זיי נישט געשריבן, איך בין זיכער זאגט ער מובטחני אז די יאר וועלן זיי ארויסגיין פון די פראבלעמען, פארוואס ווייל זיי ליגן נישט אין דעם חיסרון. ס'איז ביי יעדע זאך, די מענטש זאל נישט ליגן אין די זאך, ביים דאווענען זיך אויסגיסן די הארץ, פארשטייט זיך אויפן גרעסטן פארנעם, אבער נאכן דאווענען, פארגעס פון דעם, וואס מער עס פארגעסט פון דעם, איז א גרעסערע סגולה זיין שנעלער די ישועה. אזא שטייגער טייטש די מהרל נאך ביתר שאת אין בבא מציעא ל"ג. די גמרא זאגט דארטן אויפן פסוק אפס כי לא יהיה בך אביון, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה, כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך. וואס טייטש, אז איינער וואס איז מקיים בעצמו כך, ער גיבט זיך אכטונג, ער איז זיך מדקדק שטארק נישט צו קומען לידי עניות, רש"י זאגט ותמיד אומר שלי קודם, שטענדיג זאגט ער שלי קודם, איז סוף בא לידי עניות, אזא איינער קומט אן לידי עניות. פארוואס? זאגט ער ווי שטייט אין פסוק, את אשר יגורתי בא אלי. ער האט די גאנצע צייט נאר מורא פון די עניות, פון די עניות איז אשר יגורתי בא אלי. וואס איז דער טייטש? איז דער מהרל דאס מסביר פשוט בדרך משל. ער זאגט, און ער זאגט פריערט א הקדמה, ער זאגט כי כאשר ירא מאיזה דבר, ווען דו האסט מורא פון עפעס, הרי מקטין עצמו תחת דבר זה, ביסטו זיך מקטין אונטער דעם, און ממילא די זאך אויף דיר, ובזה גורם שיקרה דבר זה בפועל. מיט דעם וואס דו האסט מורא פון די זאך, ביסטו זיך מקטין אונטער די זאך, און מיט דעם ביסטו גורם אז די זאך זאל געשען. און פארוואס? ווייל דו האסט מורא פון דעם. מיט דעם וואס דו האסט מורא פון דעם ביסט דעם הרי הוא מקטין עצמו, ביסט זיך מקטין אונטער די זאך, ובזה גורם מיט דעם ביסטו גורם אז די זאך זאל געשען. זאגט ער אזוי, א פונקט ווי ער זאגט אז איינער וועט צובינדן א ברעט אין אויף א טייך פון איין זייט צום צווייטן, ער בינדט עס גוט צו, בינדט עס גוט צו דעם ברעט, ס'איז שטארק, ס'איז צוגעבינדן, ער וועט גיין אויפן ברעט קרוב הוא אל הנפילה, זאגט ער. כמעט זיכער ער וועט פאלן. כמעט זיכער ער גייט פאלן. ניינציג פראצענט ער פאלט. די זעלבע ברעט, בינד עס צו, לייג עס דא אויף פון איין וואנט צום צווייטן וואנט, וועסט גיין אויפן ברעט וועסטו פאלן? ניין. פארוואס? ווייסט פארוואס? ווען דו גייסט אויפן טייך טראכסטו פון די פאלן, דערפאר פאלסטו. ווען דו גייסט דא טראכסטו נישט פון פאלן, האסט נישט מורא פון פאלן. טראכסט פון פאלן, דערפאר פאלסטו נישט. זאגט די מח מהרל אז די מחשבה דאס מאכט די זאך די מחשבה וואס דו טראכסט פון פאלן און דאס מורא פון פאלן דאס מאכט די זאך און ממילא איז די טייטש אז א מענטש טאר נישט און טאר נישט מורא האבן איך ווייס דער ערבי נחל זאגט דער ערבי נחל שרייבט אז א מענטש טאר נישט מורא האבן ווייל ס'איז ידוע ער זאגט אז די זאך וואס דו האסט מורא פון דעם איז כאבן שואבת אבן שואבת איז א מאגנעט ס'איז פונקט ווי א מאגנעט צו ברענגען די זאך וואס דו האסט מורא. האסט מורא פון עפעס, איז דאס א מאגנעט וואס ס'ברענגט די זאך וואס דו האסט מורא. את אשר יגורתי יבא לי. און ממילא זאגט ער א מענטש וואס האט מורא פונעם אייבערשטן ברענגט ער די אייבערשטער צו זיך. ער האט יראת שמים, ער האט מורא פונעם אייבערשטן ברענגט ער די אייבערשטער צו זיך. אזוי טייטשט די ערבי נחל. און על כּל פּנים, טײַערע ייִדן, װאָס איז אָן קײן דאגות, ער זאָגט אַז דאגה, האָט די קלענסטע גימטריא, דאגה איז אלף, דלת, גימל, הא פֿיר, ד, דלת, אלף, גימל, הא פֿיר, אײנס, דרײַ, פֿינף, די קלענסטע גימטריא, די קלענסטע. איר װײסט פֿאַרװאָס? װײַל ס'איז אַ קטנות צו דאגה. א קטנות. מיר האט מען געזאגט אין ירושלים אז ס'א נס אז דאגות העלפט נישט. ס'העלפט נישט גיב א קוק ווי מען דרייט זיך ווען ס'וואלט געהאלפן השם ישמרנו ווי מ'וואלט זיך געדרייט. דאגה האט מען געזאגט איז אותיות ראשי תיבות א' ג' ד' ה'. קיין בית איז נישטא. פארוואס? ווייל אז ס'איז דא בטחון נישטא קיין דאגות. בית איז בטחון. דא בטחון נישטא קיין דאגות. אזוי זאגט די מהרל נאך אסאך שארפער, זאגט ער, ער זאגט עס אין גור אריה אין פרשת שופטים, דברים פרק כ פסוק ה, שטייט ביי די יוצאים למלחמה שטייט, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו, זאגט רש י הקדוש, ואיש אחר יחנכנו, זאגט רש י הקדוש, ודבר של עגמת נפש הוא זה, ס'איז עגמת נפש אז א צווייטער זאל מחנך זיין דעם בית. הערט א לשון פונעם מהרל, זאגט דער מהרל דא, שיש אדם, וואס האב איך מורא, עס שטייט פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, זאגט ער, שיש אדם, אז בשביל שאחר יקח את שלו, ער ווייסט אז א צווייטער וועט מחנך זיין מיין נייע דירה, בשביל שאחר יקח שלו חלש דעתו עליו האט ער פון דעם חלישת הדעת און בשביל שחלש דעתו עליו ער האט פון דעם חלישת הדעת ווערט איתרע מזליה ווערט שנעל שלעכט זיין מזל און ממילא איז מת במלחמה ודבר זה גורם המיתה וואס איז גורם די מיתה? דער וואס האט חלישת הדעת ס'איז דא אזעלכע מענטשן, דאס זאגט די תורה, פן ימות במלחמה, ער וועט אנהייבן צו טראכטן אז איש אחר יחנכנו, וועט ער דאך האבן פון דעם עגמת נפש, חלישת הדעת, זאגט רש י ודבר של עגמת נפש, און יש אדם בשביל שאחר יקח שלו, און א צווייטער וועט נעמען זיינס, און חלש דעתו עליו, האט ער פון דעם חלישת הדעת, און בשביל שחלש דעתו עליו און ער פון דעם וואס ער האט חלישת הדעת, זאגט דער מהרל, פון דעם איתרע ליה מזליה, ווערט שלעכט זיין מזל, און מת במלחמה, און וועגן דעם שטארבט ער ביי מלחמה, ודבר זה גורם המיתה. מאכט אינגען מוט צו זיין פרייליך און נישט דאגה'ן בטח בשם און די דובנער מגיד זאגט אויך די זעלבע זאך ער זאגט עס אביסעל אויף א אנדערע נוסח ער זאגט עס אויך אין ספר המידות שער הבטחון פרק א זאגט ער אזוי ער שרייבט אביסעלע פלואים אביסעל פון זייער לשון ער זאגט המאמין בסיבה מה שתהיה איינער וואס גלייבט אין עפעס א סיבה וואס דארף זיין ומתיירא ממנו, ער גלייבט אין א סיבה וואס דארף זיין און ער האט פון דעם מורא, גם אם מתיירא ממלחמה, הפחד הזה וואס דו האסט מורא איז סיבה חזקה להביא לו את אשר ירא ממנו. דער פחד וואס איז סיבה חזקה, דער פחד איז די סיבה חזקה צו ברענגען די זאך וואס דו האסט פון דעם מורא. כמו שנאמר, כי פחד פחדתי ויאתיני, ווייל איך האב מורא געהאט די פחד האט עס געברענגט אויף מיר, ואשר יגורתי יבוא לי, די זאך וואס ער האט מורא געהאט דאס איז געקומען אויף אים. אשר על כן זאגט ער אמרו רבותינו ז ל ארבעה צריכים חיזוק, ואחד מהם איינע פון די זאכן וואס צריכן חיזוק איז בטחון, שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה',

ס'איז צוויי הפכים. פחד דאס איז א סיבה צו נפילה ושבר. און מבוא הישועה וויאזוי קומט די ישועה די מבוא פון די ישועה דאס איז די בטחון. ממילא איז ער מסביר מיט דעם אז ס'שטייט דארטן אין פרשה ויספו השוטרים לדבר אל העם זיי האבן געזאגט מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו פארוואס ולא ימס את לבב אחיו כלבבו ער זאל נישט אריינברענגען דא קיין פחד. יא, פרעגט דער פרעגט דער דובנער מגיד איך פארשטיי נישט, און וואס איז געשען, עט אריינברענגען א פחד? די נצחון מלחמה איז דאך צו נישט ווי נישט געווען לא בחיל ולא בכח ס'איז דאך נאר געווען כי ה' אלקיכם הוא הנלחם לכם את כל אויביכם נאר די אייבישטער, איז במילא איז וואס איז געשען וואס איז וואס האסטו מורא פארוואס ירא ורך הלבב זאל ילך וישוב לביתו, עט אריינברענגען א פחד וואס איז געשען? זאגט ער די ווייסט די סוד איז איין זאך. זאגט ער כי שורש ומבוא הישועה, די שורש פון יעדן ישועה הוא הבטחון השלם, בטחון השלם דאס ברענגט די ישועה אטאמאטיש, און ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד, שורש נפילה איז די פחד, די פחד דאס ברענגט די נפילה. ומעולם זאגט ער, מעולם לא תבוא הישועה על לב מפחד, ולא מפלה על לב שלו. א ישועה וועט נישט קומען אויף לב מפחד, און א מפלה קומט נישט אויף א לב שלו. ממילא נמצינו למדים, אז א מענטש וויל א ישועה, איז וואס איז די עצה? די בטחון בטח בהשם. דער פחד דאס ברענגט נאר השם ישמרנו פארקערט. עד כמה שאפשר, וויפיל מען קען, מיט א רעכטיגע בטחון, א. בטחון השלם זאגט ער, הא? ווייסט אמאל איינער געלערנט שער הבטחון יעדן טאג, און מ'האט אים געטראפן אין עפעס א אפיס פון אינשורענס, פון ביטוח, פון ביטוח, האט מען אים געפרעגט וואס טוסטו דא? לערנסט דאך שער הבטחון יעדן טאג. האט ער געזאגט דא בין איך געקומען ליתר בטחון. די די אפיקורסות יתר שמעטער קלעטער, דאס איז עוקר מן השורש זיין, דאס האט מען געהייסן, בטח בהשם, נישט מורא האבן, איש צדיק תמים היה בדורותיו. נאר וואס דען יא? איין זאך,

ובאת אל התיבה, גיי אריין אינגאנצן אין דעם ווארט, גיי אריין אינגאנצן אין די ווארט פון די דאווען, פארוואס זאלסט דאס וויסן אתה מיט דעם הרגשה, מתוך ידיעה והרגשה, אז אתה דיין לעבן, ואשתך און דיין פרוי'ס לעבן, ובניך און דיין קינדער'ס לעבן, ונשי בניך אתך, אלצדינג ווענדט זיך אין די תפילה. מיט דעם הרגשה זאלסטו אריינגיין צום דאווענען. ובאת אל התיבה זאלסטו אריינגיין אינגאנצן צו דעם ווארט פון דעם תפילה, נישט מבלבל'ן בפיו, דו זאלסט אריינגיין אינגאנצן אין דעם ווארט פון די תפילה, מתוך ידיעה, מתוך הרגשה, אז אתה דיין לעבן ואשתך און דיין פרוי'ס לעבן ובניך און דיינע קינדער'ס לעבן ונשי בניך אתך, אלצדינג ווענדט זיך אין די תפילה. רשי זאגט די וואך ויזכר אלקים את נח זאגט רשי הקדוש אז דער שם איז א שם מידת הדין אלקים אבער ונהפכה למידת הרחמים על ידי תפילת הצדיקים דורך תפילת הצדיקים איז נהפך געווארן מידת הרחמים מיט מיט דאס כוח התפילה כוח התפילה דרייט אלעס די סיבה אין המבול זאגט דער רבי זאגט דער רבינו בחיי אין כד הקמח וואס שוין אסאך מאל געשמועסט דער רבינו בחיי זאגט ער זאגט דארטן יפה כח התפילה לבטל הנגזר מבטל זיין א גזירה פון ראש השנה די כח התפילה לבטל הנגזר זאגט ער כי התפילה מבטלת הנגזר תפילה איז מבטל א גזירה פון ראש השנה א תפילה זאגט דער רבינו בחיי איז למעלה ממעלת הנבואה, כלומר, פון דעם אויבנען הימל ממקום מהמקום שמשם תוצאות הנבואה לנביאים, ס'איז דא א פלאץ וואס איז דארטן תוצאות הנבואה לנביאים, די תפילה איז פון א העכערע פלאץ, און דאס איז די טייטש טאקע פון די גמרא, אין ברכות דף יוד, ישעיה הנביא האט געזאגט צו חזקיהו מלך יהודה האט אים געזאגט צו לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, וואס האט אים געזאגט חזקיהו מלך יהודה, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, ווייל די תפילה איז העכער פון נבואה. און די תפילה ביי יעדן איינעם, יעדע איינער, די דברי שמואל ברענגט די וואך פון קדושת לוי, אז ביי נח שטייט מאמין ואינו מאמין, ברענגט ער פון בארדיטשובער רב מאמין, ער האט געגלייבט אינעם אייבערשטן נח, אבער ואינו מאמין האט נישט געגלייבט גענוג אין זיך אז ער קען מבטל זיין די גזירה. ואינו מאמין האט נישט געגלייבט גענוג אין זיך אז ער האט די כח מיטן תפילה צו מבטל זיין די גזירה דאס איז נישט ואינו מאמין זאגט ער זאגט דער דברי שמואל אויף דעם נאר אביסל שטערקער זאגט ער באמת אז די מחשבה אז א מענטש גלייבט נישט גענוג אין זיך אז זיין תפילה קען עפעס אויפטון איז א חיסרון אין אמונה אין אייבערשטן, פארוואס? זאגט ער ווייל באמת איז דאך אין סוף לגדולתו יתברך, אפילו די גרעסטע צדיקים אפילו אבות הקדושים האט דאך נישט קיין שום ערך לפי גדולת השם, דאך אין סוף לגדולתו, און ממילא נאר וואס נאר דער רבוש ע האט מקבל געווען באהבה זייערע תפילות, איז אין די זעלבע מידה דאך משווה קטן וגדול, האט זיי געהערט קען ער מיר אויכעט הערן, ווייל דאך אין סוף לגדולתו יתברך, אין סוף אין אין נישטא קיין ערך. אפילו פון אבות הקדושים פון צדיקים פון אבות הקדושים האט דאך נישט קיין שום ערך לפי גדלותו של הקדוש ברוך הוא און אז מען האט מקבל געווען זייערע תפילות רבונו של עולם משווה קטן וגדול וועט מקבל זיין מיינע תפילות אויכעט שרייבט ער מכח אמונה זו יכול כל יהודי קען יעדע פשוטע איד להפך לבטל גזירות בתפילות יעדע פשוטע איד קען מבטל זיין גזירות מיט זיינע תפילות און אביסל משקיע זיין אין דעם, בא אל התיבה, אריינגיין אין דעם ווארט, קומען צום ווארט. נאך א זאך וואס דער חתם סופר זאגט די וואך, דער הייליגער חתם סופר, את קשתי נתתי בענן, שטייט דארט, ניין, זאגט ער קשתי ראשי תיבות קדושתך שמך תורתך ימינך, איז דער ראש ישיבה אויף זיין קשיא, איז דער תלמיד ליקוטי חבר בן חיים מסביר, ער זאגט אזוי, ס'ידוע אז שטייט אין טור, דער טור זאגט און שלחן ערוך, אז כל דער וואס זאגט עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך סוף שמונה עשרה, זוכה מקבל פני השכינה, אזוי שטייט אין טור, ער איז זוכה מקבל פני השכינה. איז ער ברענגט די ליקוטי חבר בן חיים די תלמיד חתם סופר זאגט ער אזוי ונעשה רעש גדול למעלה ס'ווערט א גרויסע רעש אויבן אין הימל ווען מ'זאגט עשה למען שמך עשה למען ימינך און טייטשט ער אזוי אפילו אין זמנים די גמרא זאגט מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר סכותה בענן לך מעבור תפילה

די טשעבינער רב פלעגט זאגן א מצוה רבה לפרסם דעם רש י, א רש י זאגט דארט אין פרשת שלח ווען משה רבינו האט מתפלל געווען נאך די מעשה מיט די מרגלים, די אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, אכנו בדבר ואורישנו, איך וויל מאכן כליה פון אלע אידן, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו, אוי רבונו של עולם, אכנו בדבר ואורישנו כליה, וויאזוי האט משה רבינו מבטל געווען די גזירה? שטייט משה רבינו האט מתפלל געווען אזוי, ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכחך הגדול ממצרים, ואמרו הגוים אשר שמעו שמעך לאמר זיי זאלן זאגן א פארוואס איז דא געווען כליה? פארוואס איז געווען אכנו בדבר ואורישנו פארוואס איז געווען די כליה? פארוואס? מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם דערפאר וישחטם במדבר, ס'וועט ארויסקומען א חילול כבוד שמים. ס'וועט נישט זיין קיין כבוד שמים, פארוואס זאלן מיר זאגן מבלתי יכולת ה'? דאס איז איינס, און שפעטער האט משה רבינו מתפלל געווען מיט שלוש עשרה מידות של רחמים, זאגט ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר, השם ארך אפיים ורב חסד, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, שטייט ויאמר השם סלחתי כדבריך, זאגט רש י הקדוש וואס טייטש כדבריך? סלחתי כדבריך, וואס זאגט רש י? כדבריך בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה', ווייל ס'וועט ארויסקומען א חסרון אין כבוד שמים. האט טשעבינער רב געזאגט, איז ווי זאגט רשי כדבריך ווייל דו האסט געזאגט מבלתי יכולת השם, משה רבינו האט דאך שפעטער מתפלל געווען מיט מידות רחמים, השם ארך אפיים ורב חסד ואמת, איז וואס זאגט רשי ווייל דו האסט געזאגט מבלתי יכולת השם, וואס איז, האט ער געזאגט טשעבינער רב אז די טייטש איז דא אין רשי, ווייל ווען א מענטש איז מתפלל פאר כבוד שמים, מוז די תפילה נתקבל ווערן, ס'איז נישט שייך אז נישט, סלחתי כדבריך ווייל דו האסט געזאגט מבלתי יכולת השם, נישט ווייל דו האסט מזכיר געווען מידות רחמים. נאר ווייל דאס איז כבוד שמים, ווען א מענטש איז מתפלל אויף כבוד שמים ער מוז זיין געזונט ווייל דאס איז כבוד שמים, ער מוז זיין געזונט ער האט קינדער, ער מוז האבן פרנסה ווייל דאס איז כבוד שמים, דארף מחנך זיין קינדער דארף האבן פרנסה, ער מוז יעדע זאך ווען די ב ע מוז א שידוך וועגן כבוד שמים מקיים זיין מעמיד זיין דורות, יעדע זאך ווען די מתפלל דעם תפילה עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען מוז די תפילה נתקבל. דא זאגט רש"י סלחתי כדברך, איז נישט געווען וועגן די מידת הרחמים וואס ער האט דערמאנט, נאר וועגן וואס? ווייל ער זאגט מבלתי יכולת ה'. א מענטש וואס פועלט די זעלבע בקשה ווען ער מקבל אויף אלע זאכן, און ער פועלט ער דארף זיין געזונט, מען דארף זיין געזונט, דארף זיין געזונטע טאטע מאמע צו קינדער, געזונטע זיידע באבע, מען דארף דינען דעם אייבערשטן דארף מען זיין געזונט, יעדע זאך, מען דארף געלט ווייל מען דארף דינען דעם אייבערשטן, ווי אזוי האט געווען די קדושת ציון פלעגט דערציילן אז ס'איז געווען איינער פון די תלמידים פון ראפשיצער רב ס'האט געהייסן רב זאנוויל דער רב זאנוויל ער איז געווען א עני ואביון און מ'האט אים מציע געווען אמאל צו זיין א חזן א בעל תפילה ימים נוראים אין עפעס א שטעטל ווייל ער האט געהאט זייער א שיינע קעלעכל א שיינע קול קול ערב וכיוצא און מ'האט אים מציע געווען פאר געלט אבער דער רב זאנוויל האט אנגעהויבן צו טראכטן, ווי אזוי וועל איך גיין ראש השנה אין א אנדערע שטעטל, איך וועל נישט זיין לעבן רעבן? איך וועל נישט זיין לעבן דעם רעבן, רבי נפתלי ראפשיצער, וואס וועט זיין? אבער היות ער האט געהאט אזא דחקות אין געלט, די דחקות נורא, האט ער מכריע געווען, ער איז געגאנגען, ער האט גענומען די הצעה צו ווערן דארטן חזן. פאר ער איז געגאנגען ווערן חזן האט ער זיך געזעגנט מיטן רבין מיט רבי נפתלי ראפשיצער, רבי נפתלי ראפשיצער האט געוואוסט ווי ער גייט דארטן זיין בעל תפילה האט ער אים געפרעגט אה זאנוויל און ובכן תן פחדך איז אויכעט געלט? כאילו גייסטו דארטן דאווענען אויף געלט גייסטו דאווענען ראש השנה אה ובכן תן פחדך איז אויכעט געלט? האט רב זאנוויל אים געענטפערט רבי און ובכן צדיקים יראו איז אויכעט געלט. ובכן צדיקים איז אויכעט געלט. ווי איינער זאגט, ווי איינער זאגט די צדיקים דארפן אויכעט געלט. דער קדושת ציון האט דאס דערציילט, דער קדושת ציון האט דאס דערציילט האט ער געענטפערט קדושת ציון, און יאך זאג, אוי ובכן יתקדש שמך ה' אלקינו איז אויכעט געלט. וואס איז טייטש אז ווי אזוי קען זיין יתקדש שמך השם אלקינו אן קיין געלט? מען דארף דינען דעם אייבערשטן מוז מען געלט? און ממילא די זעלבע בקשות עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך מוז עס נתמלא ווערן. יא. שטייט אין יענע וואכעדיגע סדרה סוף פרשה רבותי ענדיגט זיך פרשת בראשית ונוח מצא חן בעיני השם. וואס איז טייטש? ונוח מצא חן בעיני השם דערפאר איז ער געבליבן לעבן. איז דער אור החיים הקדוש זאגט דארטן אויפן פלאץ, יענע וואך די לעצטע שטיקל, די לעצטע שטיקל דער אור החיים הקדוש, פארוואס איז נוח געראטעוועט געווארן? ווייל ער איז געווען א צדיק? נישט ווייל ער איז געווען א צדיק, נישט, ער איז געווען א צדיק, קלאר, שטייט איש צדיק תמים היה בדורותיו, אבער נישט וועגן דעם איז ער געראטעוועט געווארן, ווייל דער אור החיים הקדוש טענה'ט טאמער ווייל ער איז געווען א צדיק וועגן דעם איז ער געראטעוועט געווארן, איז פארוואס איז די תינוקות געשטארבן דארטן ביים מבול? אויב די תינוקות זענען געשטארבן איז א סימן אז דאס וואס ער איז געווען א צדיק קען נישט העלפן. פארוואס? ווייל עס איז געווען א געוויסע חרטה אויף די גאנצע בריאה, כי נחמתי כי עשיתם. עס איז געווען א חרטה אויפן גאנצן בריאה וואס ס'קען נישט העלפן אויף דעם קיין צדיק. כי הגם שהיה צדיק זאגט דער אור החיים הקדוש אפילו ער איז געווען א צדיק. אבער לא תצילנו צדקתו, ס'קען נישט העלפן, ס'האט נישט געקענט העלפן די צדקות, זעסט דאך אפילו תינוקות זענען געגאנגען. נו, פארוואס איז נח יא געבליבן לעבן? ס'איז דאך געווען א חרטה אויפן גאנצן בריאה, די גאנצע בריאה. זאגט ער, אלא בחינת החן, ער האט געהאט א חן. דער חן איז געווען א חן וואס אפילו די גאנצע וועלט א מבול און ער איז געבליבן לעבן. פון וואו האט ער געהאט דעם חן? נישט ווייל ער איז געווען א צדיק. נישט ווייל ער איז געווען א צדיק, ווייל דאס וואלט, ווייל אויב ווייל ער וואלט געווען א צדיק וואלטן דאך תינוקות אויך געבליבן לעבן. נאר אלא מאי, האט נישט געהאלפן דא קיין צדיק, נאר וואס האט געהאלפן דא? א חן. וואס איז דער חן? זאגט דער אור החיים הקדוש, בחינת החן, כי יש לך לדעת, זאגט ער, שיש מצוה, ס'איז דא אזא מצוה, שתועלתו היא, די תועלת אין דעם מצוה איז להמשיך חן על האדם. ס'איז א חן אז אפילו די גאנצע וועלט גייט א מבול און ער בלייבט לעבן. שיש מצוה שתועלתו היא להמשיך חן על האדם, או בבחינת ג' או ד' מצוות ידועות, ס'דא א דריי פיר מצוות אזעלכע וואס זענען מסוגל, זאגט ער והשם לא הודיע תועליות המצוות, יעדער איינער פרעגט נו וואסערע די מצוות, קען געראטעוועט ווערן פון א מבול פון די גאנצע וועלט, דער טויער רבונו של עולם האט עס נישט מודיע געווען פארוואס, ווייל לטעם שאמרו ז"ל שירוצו כל העולם תועליות, אלע וועלן נאכלויפן נאר דעי פיר מצוות. אויב דו וועסט מודיע זיין וואס די מצות זענען וועלן אלע נאכלויפן נאר די פיר מצות. וזה נח זכה ומצא חן, דער נח האט יא געהאט די מצוה, ער האט געהאט די מצוה וואס דער מצוה איז א חן, רבותי ווער ס'האט א חן אז די גאנצע וועלט שטארבט נאר ער בלייבט לעבן פארוואס נישט ווייל ער איז א צדיק ער האט געהאט די מצוה וואס די מצוה ברענגט די חן. רבונו של עולם וואסערע מצוה ברענגט עס הא? וואסערע מצוה? אור החיים הקדוש די תורה זאגט נישט אויס. מ'וועט דיר אויסזאגן וועסטו אפלאזן אלע מצוות און לויפן צו דעם? אבער רבותי אין חרדים שטייט יא וואסערע מצוה, וואס? ער שרייבט די חרדים אזוי, אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם, אזוי שטייט דאך ביי נח מצא חן, וואס זאל ער טון? פאסטן פערציג טעג? ניין. נישט פאסטן? וואס יא? זיבעציג טעג רצוף? אויך נישט? וואס? אם רוצה אדם למצוא חן בעיני ה' וואס זאל ער טוהן? לא יכעוס. זאל נישט זיין אין כעס. מען רעדט נישט יעצט דא נישט זיין אין כעס, מען רעדט אויך נישט ווען איינער געבט דיר א מיליאן דאלער זאלסטו נישט זיין אין כעס, לאז איך אויס, פארשטייט אליין ווען מען רעדט, יא? און די ראיה זיינע, וויאזוי די ראיה? זאגט דער חרדים, ווי חרדים וואס איז די ראיה? ווייל שנאמר ונח מצא חן בעיני ה', און די תורה זאגט נישט פארוואס, פארוואס מצא חן? זאגט דער חרדים די תורה זאגט יא פארוואס, ווי שטייט פארוואס? ונח מצא חן ווייל ער איז געווען נוח, ווייל ער האט נישט כועס געווען. זאגט ער ונוח אלע ש זיי שאוי און נוח ביי די בירוי במעשה וועל איך אויך איימאל צו חיים חיים חיים ונוח חדי מ'פארשטייט וואס טוט זיך דא א מצוה ס'קען א ברענגט א חיים און א חיים ראטעוועט לא יכעס ער דערציילט דא הרב דונא רופט דא פון דברי שיר אין דעם סאוויס מדרש אין חיפה אין א בית מדרש וואס איינער האט געקויפט דארטן פיר זיץ פלעצער אויף פאר זיך און פאר די קינדער, האט געקויפט פיר זיץ פלעצער אויף פאר זיך און פאר די קינדער, און ער קומט אריין ליל ראש השנה תשפ ג, ליל ראש השנה תשפ ג, ער קומט אריין אין בית מדרש, און איינער פון א אינגערמאן זיצט ביי די פלאץ ביי איינע פון די פלאץ פון די קינדער, איינע פון די פלעצער פון זיינע קינדער זיצט איינער.
האט דער טאטע געבעטן דעם קינד, טו א טובה שטיי אין מעבר, שטיי אין די זייט, שטיי ביי איינע פון די מעברים, טו א טובה קריג זיך נישט, האט נישט געוואלט אריין גיין דא א מחלוקת, שטיי דארט אין איינע פון די מעברים, האט אים געפאלגט, איז געווען א, נאך געדענקט אלס בחור וואס איז געווען ווען זיי האבן זיך געקריגט אויף פלעצער, האט נישט געוואלט ער שטיי אין די זייט, און דער עיקר זיך נישט קריגן. דער אינגל איז געשטאנען אין די זייט. אינמיטן דאווענען און דער אינגערמאן, פעלט דער אינגערמאן ארויס. דער אינגערמאן וואס איז דארטן געשטאנען איז ארויסגעגאנגען. האט דער קינד באוויזן פאר זיין טאטן, יעצט קען איך אריינגיין. דער טאטע, דער אינגערמאן איז ארויסגעגאנגען. האט ער באוויזן. האט דער טאטע געבעטן, טו א טובה, בלייב דארטן, באלד קומט ער צוריק, עס וועט ווערן דא א מחלוקת, א געראטשקע. טו א טובה, בלייב דארטן אין מעבר. און דער קינד איז געבליבן דארט. זאגט אינמיטן די קינד איז געבליבן דארט אין מעבר איז אראפגעפאלן א ווענטילאטאר א שווערע ווענטילאטאר פון דאך די עולם קען די אלטע ווענטילאטארס דארטן די אלטע ווענטילאטאר איז שווער איז אראפגעפאלן אויף דעם בענקל ס'האט צושאסן דעם בענקל אינגאנצן אז די אייבישטער זאל אפהיטן ווען די אינגל שטייט דארטן איז ער נישט קיין לעבעדיגער האט ער נישט געווען קיין לעבעדיגער וואס איז טייטש מצא חן די קינד האט געדארפט גיין האט געדארפט גיין פון די וועלט האט שוין געהאט דארטן א פלאץ, און נישט נאר האט געהאט א פלאץ, נאר האט שוין געהאט א הזדמנות, די אינגערמאן איז אפילו ארויסגעגאנגען כדי ער זאל צוריק גיין דארטן. אבער אז מען האט א ותרנות, און מען גייט נישט, און מען קריגט זיך נישט, איז דא א חן וואס איז מבטל די גזירות, געווען די ליל ראש השנה תשפ ג. נוח מצא חן בעיני ה' איז די טייטש אויף וואס? אזוי זאגט דאך דער חרדים אם רוצה אדם למצוא חן בעיני ה' לא יכעס, נישט זיין אין כעס. ס'איז א שווערע מעשה, הא? יא. יא. האט געזאגט דא א בני ברק'ער אינגערמאן. ס'איז מיר דורכגעלאפן דא די וואך, ער זאגט מיר אז ער דארף פארן אויף שמחת תורה אין באיאן ירושלים, א אינגערמאן וואס האט נישט קיין געלט, און ער האט געדארפט דארטן דינגען א דירה פאר צוויי טויזנט שקל, צוויי טויזנט שקל זאגט ער, ער האט נישט די געלט, שוין, געדונגען די דירה דארטן, און למעשה איז ער דארטן געווען, דאך די עיקר זיין שמחת תורה, אינדערפרי זיין רעביצין איז ארויס פון שטוב, און זי האט פארשלאסן די טיר, די דירה, זי איז געווען זיכער אז ער האט א שליסל, זי איז געווען זיכער אז עס איז דא די צוויי שליסלען, ער גייט צו צו די טיר, און די טיר איז פארשלאסן, און ער האט נישט געהאט קיין שליסל, און אזוי האב איך א גאנצע טאג געטאנצן הקפות ארום דעם טיש פארמאכטערהייט אין דירה, פרעג איך אים, נו? זאגט ער, נו, מיט דעם האט זיך געענדיגט די מעשה, לא יכעס, אם רוצה אדם למצוא חן בעיני ה', לא יכעס. לא יכעס, ווייל ס'איז אלץ בהשגחה פרטית. דאס איז די לשון פון חרדים, לא יכעס. די ישמח ישראל ברענגט פון ספר הישר דרבנו תם, ברענגט פון ספר, די ערשטע שטיקל די וואך, זאגט ער אז אפילו אז אזוי איז דאך דא א בחירה צו זיין גוט, צו זיין שלעכט, דאס איז א בחירה. אבער ס'איז דא איינער וואס האט א חן בעיני השם, הייבט אים אויף דער אייבישטער למעלה מהבחירה און ער מוז זיין גוט, ער מוז זיין גוט, פארוואס? ווייל ער האט א חן, פשש איך וויל דאס אויכעט, פארשטייט? ער האט נישט קיין בחירה, ער מוז זיין גוט, פארוואס? ווייל ער האט א חן, אבער פארוואס האט ער דעם חן? ווייסט פארוואס? ווייל ס'דארף ארויסקומען פון אים גוטע קינדער. איך וויל אלע דריי. איר פארשטייט? ער האט נישט קיין בחירה, ער מוז זיין גוט. פארוואס? ווייל ער האט א חן. און פארוואס האט ער א חיים? ווייל ער דארף ארויסקומען גוטע קינדער. אבער פארוואס? די ישמח ישראל ווייסט פארוואס? אלץ ווייל מוצא חן ווייל ער איז מעביר על מידותיו דערפאר האט ער א חן, דערפאר ווייל ער איז מעביר על מידותיו ותרנות האט ער א חן, דערפאר דארף קומען פון אים גוטע קינדער, און דערפאר נעמט מען אים האט ער א חן נעמט מען אוועק פון אים די בחירה. קומט אויס אלצדינג הייבט זיך אן מיט דעם מיט דעם נקודה'לע, מיט מעביר על מידותיו. אז ס'איז שווער אבער ס'לוינט זיך. יא, ס'לוינט זיך. ס'איז זייער שווער. זאגן די בית ישראל דערציילט אזוי, אז די אמרי אמת, מ'האט געוואלט מסביר זיין א רשי די וואך, רשי זאגט די וואך, יש ביי נח יש דורשים לשבח, ויש דורשים לגנאי. פרעגן דאך אלע די קשיא, מ'קען דרש'ענען לשבח, פארוואס דרש'ענען לגנאי? די בית ישראל דערציילט אזוי, זיין טאטע די אמרי אמת, איז דאך ידוע אז עס איז געווען עס איז געווען עפעס א תקופה עס איז געווען א שווערע התנגדות און האט געטוהן עפעס פאר א כלל זאך אין כלל אין ציבור'ישע זאכן וואס ער האט געהאט א שווערע התנגדות די אמרי אמת און די אמרי אמת איז דאך געווען א גרויסע איש שלום און האט שטארק געוואלט ס'זאל ווערן צוריק שלום און האט געוואלט אריינמישן חברה זאלן מאכן די שלום און האט אפילו צוגעזאגט עולם הבא ווער עס וועט מאכן די שלום און עס איז נישט געגאנען איינמאל האט ער זיך געטראפן אין מאריענבאד מיטן נאוואמינסקער מיט די אלטע אלטע נאוואמינסקער האט ער געבעטן דעם נאוואמינסקער ער זאל אריינגיין אין בילד ס'זאל ווערן שלום האט דער נאוואמינסקער אים געזאגט אז זיי זענען זיך מתייחס זענען מיוחסים אייניקלעך פון בעל שם הקדוש און זיי האבן בקבלה פון קבלה פון בעל שם הקדוש אז א מנהיג וואס האט נישט קיין התנגדות איז נישט מאריך ימים. דעמאלטס האט זיך דער נאוואמינסקער, האט זיך דער אמרי אמת בארואיגט, האט זיך בארואיגט, זיך בארואיגט. האט דער בית ישראל געזאגט אז דאס איז די טייטש אין רש"י. אז מען פרעגט זיך, יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי, אז מען קען דרש'ן לשבח, פארוואס דרש'נסטו לגנאי? נאר ווייל נח איז אלט געווען, וויפיל איז ער אלט געווען ביי די מבול? זעקס הונדערט יאר. זעקס הונדערט יאר אלט, א לייב האט אים נאך געביסן נאכענט, א לייב האט נאך געביסן נאכענט, האט אים געוואלט האלטן אויף די וועלט, און וואס איז די עצה? דורשין לגנאי, עס איז געווארן א התנגדות, וויפיל טאטע האט נאך געלעבט נאך דרײַ הונדערט פֿופֿציק יאר, ער איז אלט געווען נײַן הונדערט פֿופֿציק יאר, פארוואס? ווייל עס איז געווען דורשין לגנאי. אבער די דרשנים דארפן עס נישט דאגה'ן פאר פארשטייט יא אבער פאר אבער דער וואס קריגט דער בזיון דארף וויסן אז דער גנאי דאס ברענגט אים נאר א תועלת א בזיון גדול צו א בזיון קטן די גמרא דרשנ'ט ביי תשלומי ד' וה' אלע געדענקען די גמרא חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה פארוואס פארוואס אמר רב מאיר פארוואס פארוואס ביי צאן איז ווייניגער נאר פיר זאגט די גמרא פארוואס ווייל ביי צאן האט ער בושות ער דארף עס שלעפן אויף זיך צום טבח ס'איז בושות זאגט רבי ירוחם פון מיר אז אמאל איז געווען בכלל נישט געווען קיין גרויסע בזיון אמאל צו שלעפן בהמות א קליינע בזיון ס'איז נישט אזוי מכובד'יג ווי מ'רופט עס אבער נישט קיין אזא בזיון אמאל געווען אויב ער פלעגט לויפן מיט די בהמות נאר וואס נאר ס'איז נישט אזוי מכובד'יג, איז אויף א קליינע בזיון גייט אויכט אראפ פון חמשה בקר אפילו די דין איז חמשה בקר, אבער א בזיון נעמט אראפ דינים אפילו א קליינע בזיון און אפילו פון א גנב, שטעל דיך פאר. אפילו פון א גנב און אפילו א קליינע בזיון, גייט די קליינע בזיון. און ממילא איז ווען דו כאפסט נאך א קילא פון בזיונות אין שטוב צו אינדרויסן, אוי וואס ס'גייט אראפ פון דיר, יש דורשין לגנאי. אזוי ארום און ארום, אז ווען מען רעדט וועגן מוצא חן זיין ביי דעם אייבערשטן, מיט שפת אמת זאגט דער פסוק הוצק חן בשפתותיך, וואס איז עס טייטש הוצק חן בשפתותיך? א חן, וואס טייטש בשפתותיך א חן? אז ער רעדט שיין. פרעגט דער שפת אמת, איר ווייסט ס'איז דא פינף מוצאות הפה, חיך, גרון, לשון, שיניים, שפתיים, למשל מיט די לשון, וואסערע אותיות זאגט מען מיט די לשון? ד' ל' נ' ט' ת', דלנט, ד' ל' נ' ט' ת' דאס איז די לשון, מיטן גרון איז דא היי. חסי חייך, חסי חייך. בקיצור, פרעגט דער שפת אמת, מיט די שפתיים זאגט מען סך הכל פיר אותיות. און וואסערע פיר אותיות זאגט מען מיט די שפתיים? בית, וואוו, מעם, פיי. דאס איז בומף. די פיר אותיות איז מיט די שפתיים. הוצק חן, ווי זאגט מען אויף א מענטש ער רעדט שיין? איז הוצק חן, אויף וואס? האט מען גענומען נאר די פיר אותיות אין די שפתיים? וואס איז מיט די אלע מוצאות הפה? פארוואס זאגסטו בשפתותיך? איי זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, די חן פון די שפתיים איז אויף וואס? אז מיט די שפתיים קען ער אויך פארמאכן די מויל, דאס איז די חן. די חן איז א מענטש קען אינמיטן פארמאכן די מויל נישט רעדן, ער רעדט און רעדט און נישט רעדן, דאס איז די חן. דעמאלטס קריגט ער אזא חן ביי דעם אייבערשטן, אבער רבותי איר ווייסט טייטש וואס שפתותיך? ס'איז דא אמאל וואס דער ווארט ליגט אים דא אונטער די ציינער, ער וויל אים זאגן, און ס'דא אמאל וואס דער ווארט ליגט אים שוין אויף די ליפן, אויף די ליפן, ער האט שוין כמעט ארויסגעשאסן, דא און ער האלט זיך איין, דא איז א חן. ס'דא אמאל וואס ס'האלט נאך אונטער די ציינער, פארשטייסט? ער האט אים געוואלט אריינרוקן, אריינשאסן, און ס'דא אמאל וואס ס'איז שוין אויף די ליפן, און דא גיבט ער א פארמאך די ליפן מיט בלוט, הוצק חן. דערמאנט א ישמח משה, ישמח משה זאגט עס אויפן צווייטן פסוק אין שיר השירים א מאמר נורא, ישקני מנשיקות פיהו, א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט ישקני דאס איז די גרעסטע אהבה וואס איז שייך. ס'איז נישטא קיין גרעסערע אהבה פון ישקני, נשיקה דאס איז די גרעסטע, זאגט ער די אייבערשטער זאגט ווייסט ווען גיסט מיר ישקני, זאגט ער מנשיקות פיהו, ברענגט ער א לשון רש"י, כאדם המשיק שפתותיו זו לזו בכח, פארמאכט די ליפן מיט כח, מיט בלוט, דעמאלטס גיסטו ישקני דעם אייבערשטן. פקודים נוראים פון ישמח משה. הוצק חן, ס'איז דא מינוטן וואס א מענטש קען האבן א גרויסן חן. איי, ווען מ'דארף פארמאכן די ליפן מיט בלוט, ווייסט דאך ווען ס'קאכט דא אין הארץ, די הארץ און די בלוט אינעם קאפ וואס ס'קאכט און פארמאכט די ליפן, בופ! איז דעמאלטס א ישקני דעם אייבערשטן. שטעלט אייך פאר, נח מצא חן בעיני השם, וואס הייסט דאס א חן? א חיים דאס איז אלץ ס'איז דא נאך א זאך רבותי ווען מ'רעדט וועגן חיים די גמרא זאגט אין סיכום מ ט אז כל אדם שיש לו חיים בידיעה שיהיה ירא שמים ירא שמים ירא שמים מאכט א חיים דא דא חיים בעיני השם אזא שטייגער ווי דער אור החיים הקדוש זאגט יענע וואך א מורא'דיגע שטיקל, ער זאגט אויף ויקח השם אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ס'כדאי בכלל עס צו לערנען דעם אור החיים הקדוש אינעווייניג, ס'איז אביסל א יסוד אין לעבן, ער פרעגט דארטן דער אור החיים הקדוש לעבדה ולשמרה, פרעגט ער, וואסערע עבודה האט מען געדארפט ארבעטן אין גן עדן? דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אדם הראשון לעבדה און לשמרה, ס'איז געווען עפעס ארבעט אין גן עדן? ער זאגט, אויב ס'איז דא ארבעט, פרעגט דער אור החיים הק' ווער מאכט עס שוין פינף טויזנט יאר זייט מ'האט ארויסגעווארפן אדם הראשון פון גן עדן? ווער ארבעט די ארבעט? אויב ס'איז דא ארבעט איז ווער ארבעט עס היינט? די פאר טויזנט יאר? און ווייטער וואס הייסט ולשמרה? וואס דארף מען נאכקוקן פון גן עדן? זאל נישט אריינקומען קיין וואסער? וואס איז לשמרה? איי זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט דער אור החיים הקדוש כדאי צו הערן אינעווענדיג, ער זאגט וכן יש לך לדעת זאגט ער כי כל עובי אינו אלא דוגמא לרוחניות, אלץ וואס דרייט זיך אויף די וועלט איז א דוגמא נאר וואס טוט זיך אין רוחניות, זאגט ער פונקט ווי באדמה ביי ערד זאל וואקסן דארף מען, דארף ארבעט, עבודה, הזרעה, הגשמה, יא מען דארף באארבעטן א פעלד, מען דארף זורע זיין א פעלד, מען דארף רעגן, די זעלבע זאך, און נאך א זאך דארף מען, די פעלד דארף א שמירה פון דברים המפסידים זאל נישט מאכן קיין חורבן דא פארן צומח, די זעלבע זאך זאגט ער אין גן עדן, אין גן עדן איז די זעלבע זאך, יעדע מענטש

יעצט ווען דו ביסט דא האסטו אויבן אויבן א חלקה. וואס וואס וואקסט דארטן? וואס דו ביסט דא זורע, זורע תורה, יראת שמים, מען קומט ארויף אויבן אין הימל פרעגט מען ווי דו הייסט דען? ווי געדענקסט די נאמען אלע? אה! זאגט ער יא דו גיי דא רעכטס אין גוש א גוש ארבעים ושלש חלקה עשרים ותשע, בקיצור ער קומט דארטן אן און ער זעהט פונקט וואס ער האט זורע געווען, ער האט זורע געווען גוט איז דא אדער אשכדינגעס מיט א מאטקעס אדער איז דא קוצים וברקנים דארטן, אייבישטער דארט נאר ניין. וואס דו ביסט זורע. דאס זאגט די וועלט. דער אור חיים הקדוש זאגט דא, גיט דעם מענטש וואס צו וויסן, דו ארבעטסט דא אריין, ארבעטסט אריין אין דיין גן עדן. זאגט ער, פונקט ווי דו זעסט עס איז דא הגשמה, רעגן, די רעגן דאס איז הסתכלות נמרץ בהתעסקות גדול והסתכלות נמרץ בתורה, שעיקר מצוות, און מיט דעם ביסטו מגשים דארטן דיין פלאץ אין גן עדן, ווי דיר שטיין אין גן עדן, עס טוט זיך אסאך רעגן, אה! וואס איז די וואס איז די לעבדה וואס ארבעט מען דארטן ס'איז דא די זריעה פון א פעלד די זריעה דאס איז די מצוות עשה שנאמר זרעו לכם לצדקה זאגט דער אור החיים הקדוש אז נישט נאר צדקה נאר אלע מצוות איז א זריעה דארט און וואס איז די שמירה דאס איז לא תעשה ווייל ס'קען מאכן א חורבן אינעם גאנצן גן עדן עבירה מכבה מצוה גיט א לעש אויס די אלע מצוות דארט די אלע עשה'ס. זאגט ער, זאגט דער אור החיים הקדוש ווען אדם הראשון איז געווען אין גן עדן האט ער געזען פעולת צדיק לחיים, ער האט געזען ווען ער לערנט ווי ס'וואקסט, ווען ער מאכט מצוות ווי ס'וואקסט, ער האט געזען ווען ער לערנט ווי ס'רעגנט, און ווען ער מאכט מצוות ווי ס'איז זורע די לאוין, ער האט אלעס דאן געזען, אין דעם רגע וואס ער האט באקומען א פליק פון גן עדן, איז זעהט מען דאס נישט, אבער זאלסט וויסן דאס איז די מציאות זאלסט וויסן, זאלסט וויסן אז דו ביסט זורע דיין פלאץ אין גן עדן. זאגט ער, הנה בימים ההם שהניח ה' האדם בגן עדן, היה מביט וצופה בפעולת צדיק לחיים במעשיו מה שהיה פועל בגן עדן, ער האט געזעהן, ער האט געזעהן וואס ער טוט אין גן עדן מיט זיין רוחניות. אך אחר שנגרש האדם, מען האט פארטריבן אדם הראשון פון גן עדן, הושלל ממנו ראית הדבר, אבער, זאגט ער, אבל המעשה נפש עמל עמלה לו הוא, דאס איז למעשה דיין פלאץ וואקסן אין גן עדן, דארפסט וויסן די גאנצע צייט דיין גן עדן וואקסט, כי הרוחניות לא ימנענו ההרחקה והפעולה נעשית, ברוחניות איז נישט נפקא מינה אז ס'איז אזויפיל מייל, אזויפיל קילאמעטערס ביז צו דיין פלאץ אין גן עדן, נאר דארפסט וויסן ס'ווערט. אשרי המחכה ויגיע בעולם הזה לאכול מפרי דרכו שהוא מזון הנשמה בגן עדן. אה? יעדער איינער ארבעט אן ביי זיין פלאץ. ווייל זיי זאגן אז אמאל איינער אריינגעגאנגען אין א קאמפוס, זיי זעהן דארטן בנינים, א גאנצע קאמפוס פון בנינים. איין בנין זעהט ער א שיין בית מדרש, חדרי שיעורים. א צווייטע בנין, דער בנין איז חדרי אוכל, דארטן עסט מען. גאלד איז מי המעשה. שפעטער א דריטע בנין זעהט ער דארטן חדרי פנימיה מען שלאפט דארטן שלאפט מען. און ער גייט ווייטער און ווייטער דא איז פאר די אנשי תחזוקה. איין זאך האט דארטן געפעלט ס'איז נישט געווען דארטן קיין שילד אז מען זאל קענען וויסן וואס דא איז צו ס'איז א האטעל צו ס'איז א ישיבה. צי ס'איז א האטעל אז די עיקר מען איז געקומען דא עסן און שלאפן, נאר כדי ס'זאל זיין אנגענעם גיבט מען אויכעט פאר די נשמה דא די פיינע שיעורי תורה, א מקווה, א שיינע שיעורי תורה, ס'זאל זיין אנגענעם, צי פארקערט אז די עיקר איז דא די ישיבה מען איז געקומען דא אויף לערנען און דאווענען, נאר מען מוז דאך עפעס געבן דעם גוף, גיבט מען אויכעט עסן און שלאפן. איך קען אסאך בחורים וואס ווייסן נישט צו זענען א האטעל צו זענען א ישיבה, על כל פנים אבער פארשטייט דארט נישט געשטאנען קיין שילד, מען האט נישט געוויסט וואס דא גייט פאר, צי דא איז א האטעל און די עיקר איז דא די עסן די שלאפן מען מאכט דא א לעבן א דאטשע, נאר כדי עס זאל זיין מער איינגענעם האט מען אויך געמאכט א בית מדרש עס זיין שיינע שיעורים, און עס זאל זיין דא אין אין. צי ניין? די עיקר איז דא ס'איז א ישיבה, צי קומען דא, דא קומט מען אויף וואס? אויף לערנען, אויף דאווענען, נאר מ'מוז דאך עפעס געבן דעם גוף אויכעט, דערפאר גייט מען אריין אין דא אין חדר אוכל, עסן, שלאפן. אזוי דרייט זיך ארום א מענטש אויף די וועלט, ער ווייסט נישט וואס איז דא די עיקר, צי ער דרייט זיך דא אין א האטעל, מאכן ביזנעס, ביזנעס, ביזנעס, נו מ'דארף אויך געבן פאר די נשמה, דארף מען לערנען אביסל און דאווענען דריי מאל א טאג. צי פארקערט, דו ביסט געקומען אויף די וועלט ביסטו געקומען געבן נאר פאר דיין נשמה, אויפלעבן די נשמה, ווי די אור החיים הקדוש זאגט, אויפלעבן דיין פלאץ אין גן עדן, נאר מען מוז דאך אויך עסן, האסט דאך א גוף, מוזטו געבן עסן און שלאפן, דו ווייסט נישט אויף וואס דו דרייסט דיך דא, פאר אנהייב תורה זאגט תורה אין די ערשטע ווארט אויף וואס דו דרייסט דיך דא, וואס איז די ערשטע ווארט אין תורה? בראשית, בשביל תורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית, אז געדענק אז די וועלט איז א ישיבה נישט קיין האטעל. די וועלט איז א ישיבה, דו ביסט דא געקומען פאר דיין נשמה, דער אור החיים הקדוש זאגט באארבעטן דיין פלאץ אין גן עדן אויף דעם ביסטו דא געקומען, דו דארפסט פשוט דיין פלאץ אין גן עדן אויפארבעטן און מאכן דארטן לעבעדיג, הגשמה והזרעה, און ווען דו ביסט דא מאכסטו עס, אדם הראשון האט עס געזען זאגט דער פעולת צדיק לחיים, אונז זעמיר דאס נישט און ער האט ארויסגעטריבן, אבער זאגט ער הרוחניות לא ימנענו הרחקה והפעולה נעשית, ס'איז קלאר אן אמת'ע נפש עמל עמלה לו, ס'מאכט דיין פלאץ אין גן עדן, די וועלט איז באשאפן געווארן פאר דיין נשמה, נאר מ'מוז אויך עסן, איז דא אויך אזא זאך ביזנעס, איז דא אויך פרנסה, איז דא ארבעטן, ווייל מ'דארף אויך געבן דעם גוף, אבער בראשית וויסן די וועלט איז א ישיבה, ס'איז נישט קיין האטעל. ווי זאגט ער דארט אין די משנה זאגט דארטן עולם הזה דומה לפרוזדור עולם הבא דומה לטרקלין התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין זאגט ער אזוי אז ס'איז געווען אמאל א ארכיטעקט איינער האט געהאט א שטח האט גענומען א ארכיטעקט זאל אים בויען א שיינעם האט ער געמאכט א גרויסן פרוזדור ווי זאגט ער איז א לאבי א לאבי א גרויסע פרוזדור ער זאגט איך דארף האבן א פרוזדור פון א פינף הונדערט מעטער פרעגט ער אים וויפל צימערן פרעגט אים דער ארכיטעקט דארפסטע צען צימערן זאגט ער שכל דו ווייסט אז דו מאכסט דא א פרוזדור פון פינף הונדערט מעטער וועט יעדע צימער אויסקומען א מעטער אויף א האלבן קליינע קליינע קוביות וועט דיר אויסקומען יעדע צימער אז דו ווילסט נארמאלע צימער מוזטו מאכן קלענער די פרוזדור. דער עולם הזה דומה לפרוזדור, מען דארף עולם הזה, ס'איז קלאר מען דארף עולם הזה, אבער זיי וויסן וואס מער די עולם הזה די פרוזדור איז גרויס ווערט די גן עדן קלענער דארטן, פארשטייסטו? איז התקן עצמך בפרוזדור מאך דארטן סדר, מען דארף א פרוזדור אוודאי דארף מען א דירה, מען דארף א דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אבער וואס ברייטער די דירה דא איז איז.

לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זאגט די בעל הטורים וירח ב' במסורה, ס'איז דא צוויי מאל וירח אין תורה הקדושה, איין מאל די וואך וירח ה' את ריח הניחוח, די צווייטע מאל איז אין דריי וואכן ארום אין פרשת תולדות וואס שטייט וירח את ריח בגדיו. זאגט די קדושת לוי וואס איז דאס? הייבט ער אן א מורא'דיגע זאך ער זאגט ער קודם על פי מה שאמר כבוד אדוני אבי מורי ורבי ער ברענגט פון זיין גרויסן טאטן אז וירח השם את ריח הניחוח אז די ריח ניחוח פונעם אייבערשטן איז נישט פון מלאכים נאר פון מענטשן ווייל דא איז דא א יצר הרע און ווען ער איז זיך מתגבר אויפן יצר הרע וירח השם את ריח הניחוח, פון וואס האט די אייבערשטער די ריח ניחוח? נאר פון דעם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, נאר פון דעם האט די אייבערשטער די די נחת רוח, נישט פון די מלאכים, נישט פון עבודת המלאכים, נאר מהתגברות האדם, את ריח הניחוח פונעם אייבערשטן איז נאר פון דעם כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מער פון מלאכים מער פון אלעס, דאס ברענגט ער פון זיין גרויסן טאטן, שפעטער ברענגט ער פון זיין רבין דער גרויסער מגיד פון מעזריטש אז דער רבי ר' בער האט געזאגט אז דער רבונו של עולם נישט נאר דער רבונו של עולם האט נחת רוח פון דעם בחור, נאר דער רבונו של עולם נעמט דעם מענטשן וואס איז פארמאכט די אויגן און פארמאכט די מויל וואס האט מתגבר געווען אויפן יצר, דער רבונו של עולם נעמט דעם מענטשן און מאכט זיך, נייט זיך א בגד פון דעם מענטשן, ער מאכט זיך א בגד פון דעם מענטשן. טייטשט רבי ר' בער ישראל אשר בך אתפאר, אתפאר איז מלשון ויתפרו עלה תאנה, דער אייבערשטער נייט זיך א בגד פון דעם מענטשן. זאגט די קדושת לוי דאס איז טייטש וירח ב' במסורה, וירח את ר' השם את ריח הניחוח כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ווען דער מענטש איז זיך מתגבר אויף זיין יצר הרע, יעמאלט איז וירח את ריח בגדיו דער רבונו של עולם האט די גרעסטע נחת רוח און ער מאכט זיך א בגד פון אים, ער מאכט זיך א קלייד כביכול כביכול וואס ס'ווערט פון א בחור, וואס ס'ווערט פון א אידן, ווען ער איז מתגבר על יצרו, ער ווערט א בגד פון כביכול, א קלייד פון כביכול. איינער אמאל געגאנגען צו רבי ר' מענדעלע וויטעפסקער, און האט אים געזאגט רבי איך ווייס נישט כ'האב נישט קיין כוחות צו די נסיונות, קוים קוים גובר געווען אויף איין נסיון טראך א צווייטע נסיון, וואס וועט זיין דער סוף איך קען דאך נישט, קוים קוים געענדיגט מיט איין נסיון ווייטער גלייך א צווייטע נסיון, האט רבי ר' מענדעלע אים געזאגט אז דו ווייסט נישט שטייט דאך דא פון מגיד אז דער רבוש"ע מאכט זיך א בגד פון איינער וואס איז זיך מתגבר אויף א נסיון כביכול מאכט זיך א בגד, זאגט דו ווייסט דו קענסט די בעקיטש איז דא א שיינע בגד. אקעי, איר קענט די שיינע גאלדענע בעקיטשעס פון די רעבעס? שיינע, גאר א שיינע גאלדענע בעקיטשע, מורא'דיג, לא שזפתו עין. אויב מען גייט מיט דעם א יאר צוויי, ס'גייט, ס'גייט אויס, מען מוז בייטן א בעקיטש. זאגט ער, דו ביסט געווארן א בגד פונעם אייבערשטן, האסט מתגבר געווען אויפן נסיון. האסט געענדיגט? דאס דארף מען בייטן א בעקיטש. כביכול, כביכול. כביכול טוט זיך דאך אן א בגד פון דיין נסיון. האט דער רבי ר' מענדעלע אים געענטפערט. יא ווען א מענטש דארף וויסן אבער אז דאס איז דער ריח ניחוח פונעם אייבערשטן. ווי די קדושת לוי באטאנט, מער פון אלע מלאכים, מער פון אלעס דינג, איז דער ריח ניחוח פונעם אייבערשטן כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ווען ער איז מתגבר על יצרו. די וועלט זאגט אמאל איינער אריינגעגאנגען צו איינעם פון די רבי'ס און האט אים גערעדט וועגן זיינע ביזנעס זיינע פעקלעך, פרעגט אים דער רבי זאג נאר וואס הערט זיך מיט דיין לערנען מיט דיין דאווענען, דו לערנסט עפעס? דאווענסט עפעס? לערנסט? האט אים געענטפערט לאו דווקא, ווי זאגט מען דווקא נישט, כ'מאך נישט אויף קיין גמרא ווי גרויס די טאג איז, זאגט אים רבי היתכן? מאכסט נישט אויף קיין גמרא? זאגט ער אים רבי, דער רבונו של עולם האט אויבן אין הימל מיליארדן מלאכים, וואס וועט מוסיף זיין איך יא לערן, איך לערן נישט, דאווענען, דער רבונו של עולם האט מיליארדן מלאכים וואס זאגן קדוש קדוש ברוך כבוד השם ממקומו, וואס וועט מוסיף זיין צו גורע זיין איך יא לערן, איך לערן נישט דאווענען, וואס וויל ער רעדן? פרעגט אים דער רבי וואס איז דיין ארבעט אויף פרנסה, וואס ארבעטסטו אויף פרנסה? זאגט ער איך בין א צייר, איך מאל ציורים, ציורים. פרעגט אים דער רבי, דו ביסט א צייר, וואס איז די שענסטע ציור וואס דו האסט געזען אין לעבן? די שענסטע? זאגט די שענסטע ציור וואס איך האב געזען? דאס איז א שקיעת החמה ווען די זון גייט אונטער על שפת הים. דאס איז א ציור, דאס איז נישט פארן רבינ'ס קאפ, דער רבי זאל ווייטער ממשיך זיין לערנען און דאווענען, עס איז נישט פארן רבינ'ס הבנות, אבער דאס איז א ציור וואס מען זעט נישט. פרעגט אים דער רבי תכלית מה יקר חסדו, וויפיל קאסט אזא ציור די שקיעת החמה לעבן ים, ער זאגט אזא ציור קאסט פינעף מיליאן דאלער, פינעף מיליאן דאלער? פרעגט אים דער רבי איך פארשטיי נישט, קום מיט מיר איך וויל כאפן א פלעש א בילד, א בילד פון די שקיעת החמה אויף שפת הים, וויפיל וועט עס קאסטן? א בילד? וועט קאסטן א קוואדער, דער עולם ווייסט וואס הייסט א קוואדער, א פערטל דאלער. דער עולם ווייסט וואס הייסט א קוואדער, וואס הייסט פינף מיליאן ווייסט מען נישט, א קוואדער ווייסט מען, אה, זאגט ער אים, איך פארשטיי נישט, א בילד קאסט, זאגסטו, א קוואדער א פערטל דאלער, און א ציור וועט קאסטן פינף מיליאן דאלער, וואס איז די שכל אין דעם? זאגט ער אים, וואס פארשטייט נישט דער רבי? ביי א פלעש, א בילד, דו גיבסט א כאפ א פלעש, איז גארנישט, קיין שום ארבעט נישט, א ציור איז שווערע ארבעט, ס'איז עבודה מפרכת. דער רבי, ס'איז מיר בכלל נישט מספק, עבודה מפרכת, וויפיל צאלט מען א שעה הונדערט דאלער, כ'וועל געבן פינף הונדערט דאלער, כ'וועל געבן טויזענט דאלער א שעה, ווי ביסטו ארויף געקראכן אויף פינף מיליאן דאלער, כ'וועל געבן צען טויזענט דאלער א שעה, ווי ביסטו אנגעקומען אויף פינף מיליאן דאלער, זאגט אים רבי, די רבי וועט דאך פארשטיין עפעס, פארוואס ס'קאסט פינף מיליאן דאלער, פשוט, די ארבעט איז נישט נאר א שווערע ארבעט דאס צו זעצן דעם קערפער, דארף שטיין און קוקן אויף די זון, און קוקן אויף דער ציור. קוקן דאָרטן און קוקן דאָ. טאָמער גיסט זיך אויס איין ביסל אין דרויסן, קענסטו עס וואַרפֿן אין גאַרביטש, ס'איז גאָרנישט ווערט. די אַרבעטן דאָ, קוקן דאָ, קוקן דאָרטן, צו פֿינף און נײַנציק פּראָצענט אַז ס'איז נישט מצליח. מען קוקט דאָ און מען קוקט דאָרטן און ס'גיסט זיך, און, און אַז ס'גיסט זיך אויס אַ ביסל און. דערפֿאַר, צו פֿינף און נײַנציק פּראָצענט אַז ס'איז נישט מצליח אויך. און אַזאַ שווערע אַרבעט, דערפֿאַר איז עס, קריגט מען פֿאַר דעם פֿינף מיליאָן דאָלאַר. מה שאין כן. די בילד וואס ס'מוז מצליח זיין, מ'נעמט א פלעש, אויב די קעמערע ארבעט, איז דא א בילד. אה, זאגט אים דער רבי אזוי, אז א בילד פארוואס קאסט נאר א קוואדער פארוואס אז ס'מוז מצליח זיין, ס'איז גארנישט. די ציור איז א עבודה מפרכת, איז נײַנציק פראצענט אז ס'וועט נישט מצליח זיין. זאג, דאס איז די תשובה אויף דיין שאלה. דו האסט געפרעגט די אייבערשטער האט מיליארדן מלאכים אויבן אין הימל, די מיליארדן מלאכים זענען מיליארדן קוואדערס, ווייל זיי מוזן מצליח זיין, זיי האבן נישט קיין יצר הרע. זיי האבן נישט קיין יצר הרע, זיי מוזן מצליח זיין. דא איז באשאפן געווארן א מענטש מיט א יצר הרע גאס, וואס דארף לוחם זיין אנקעגן א יצר הרע, וואס איז הויכע הויכע פראצענטן ער זאל נישט מצליח זיין, און ער איז מתגבר פון אים איז דער ריח ניחוח דא זאגט די קדושת לוי, ריח ניחוח איז נישט פון די מלאכים, דווקא פון די מענטשן, זאגט די תורה פארוואס וירח השם את ריח הניחוח, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ווייסט פארוואס? ווייל ער האט אזא שווערע יצר הרע. פאר דערפאר איז דער ריח ניחוח דווקא פון אים. יא, ווייסן מיר וואס דאס הייסט, אז דער רייך נאך הויעך איז נאר פון דעם. דווקא. די מיליארדן, אוי די מיליארדן מלאכים, די מיליארדן קוואדערס. זיי האָבן נישט קיין יצר הרע, פּונקט ווי אַ בילד. דאָ שטייט אַ מענטש און דאַרף אַרבעטן און קוועטשן און פּליקן. דאָס איז אַ יצר הרע. דאָס איז פֿון דער מיליאָן. יא דער שטייגער שטייט אין בעל התניא נאר דער משל מ'זאגט אז א מלך האט געהאט אסאך זינגערס און צווישן איז געווען א פייגעלע און ער האט זיך צו מאכט צו טון געמאכט נאר פון די פייגעלע האט מען געפרעגט כ'פארשטיי נישט, אונז זינגען מיר דאך אסאך שענער פון די פייגעלע, האט דער מלך געזאגט, מענטשן זינגען נישט קיין חכמה, א פייגעלע זינגט, דאס איז א חכמה, מלאכים זינגען נישט קיין חכמה, זיי האבן נישט קיין יצר הרע, דא קומט א מענטש מיט א יצר הרע, עס פליקט פון אלע זייטן, און ער זינגט. זאגט דער בעל התניא דארטן א אינטערעסאנטע ווארט, ער זאגט אזוי, הלא תמצא דעזען, ער זאגט עס די בעל התניא אין תורה אור פרשת וישלח גיב א מענטשן דריי פיר טעג גיב אים נישט צו עסן ער וועט נאך קענען ער קען זאגן ברוך שאמר פיר טעג ער קען זאגן יהא שמיה רבא ניין נו ווי אזוי מ'האט אים געגעבן א טאמאטע מיט פלייש האט ער כח צו שרייען יהא שמיה רבא קומט אויס אז ווען ער שרייט יהא שמיה רבא ווער שרייט יהא שמיה רבא די פלייש דאס איז א חידוש א שטיקל פיש און פלייש א קערלע שרייט דארט יהא שמיה רבא, שטיקל א קערלע, ס'איז א גרויסער חידוש. וירח ה' את ריח הניחוח כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אבער ווען מען ארבעט מיט זיך, אוי האט ער געארבעט, זאגט דאך א מאמר אזוי, יענע וואך שטייט וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו. רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ ויאמר השם אמחה את האדם, דער אייבערשטער זאגט איך מעק אויס א מבול, פארוואס? ווייל ס'איז דא א יצר הרע, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. די וואך שטייט, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל לבו לא אוסיף עוד לקלל, דער רבש"ע האט געשוואוירן ער ברענגט נישט מער קיין מבול פארוואס ווייל כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כ'פארשטיי נישט, איז די יצר הרע א סיבה יא צו ברענגען א מבול צו נישט צו ברענגען א מבול? יענע וואך שטייט פארוואס? אבער וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום ויאמר השם אמחה את האדם מעק איך אויס דעם גאנצע בריאה מבול די וואך שטייט לא אוסיף עוד לקלל את האדם פארוואס כי יצר לב האדם רע מנעוריו איז יצר הרע א סיבה יא צו ברענגען צו נישט צו ברענגען קיין מבול ביטע זיי דא איין נפקא מינה יצר הרע, דער רבונו של עולם זאגט יצר לב האדם רע מנעוריו, איך זע נעבעך עס איז א רחמנות אויף דעם אינגערמאן, ער מוטשעט זיך מיט יצר הרע, ער פריווט נאך, ער פריווט, דער רבונו של עולם האט געשוואוירן איך ברענג נישט קיין מבול, ער פריווט, ער פריווט, יענע וואך שטייט כל יצר מחשבות לבו, רק רע כל היום, ער פריווט נישט בכלל, נאר רע, איך קען דיך נישט, אזא איינער, אויסגעמעקט, איך דארף אים דא נישט האבן, זאגט דער אייבערשטער. אז דו קענסט שוין צוביסלעך, כל זמן דער מענטש פריווט אפילו אביסעלע, ער פריווט אפילו אביסעלע, זאגט דער אייבערשטער, איך שווער אז קיין מבול ברענג איך נישט, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, איך קען דעם בחור דעם יצר הרע, אבער ער פריווט מיט אים, ער לויפט אריין אין א מקום קדוש, ער וויל נתעלה ווערן, ער וויל נתרומם ווערן. אבער כל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, ווי האט ער געזאגט רק רע כל היום איז סופי תיבות? עמלק. דאס איז עמלק. מאך מיר קאלט, איך קען נישט. כ'עס נישט מיט דעם. רק רע כל היום סופי תיבות איז עמלק. אבער דער מענטש איז זיך יא, ער האלט זיך. און ער לאזט זיך נישט. דער בית אברהם זאגט יענע וואכעדיגע סדרה, שטייט סוף פרשה יענע וואך, ויראו בני האלקים את בנות האדם כי טובות הנה. דא דייעס אין מלאכים, רשי דארטן אויפן פלאץ, ויראו בני האלקים איז דא אסאך דייעס אין מדרש וואס דאס איז געווען די בני האלקים. זאגט ער, זאגט דער בית אברהם לכל הפירושים לא היו אנשים פשוטים, ס'איז אדער געווען מלאכים אדער, ס'איז נישט געווען קיין אנשים פשוטים. אבער אפילו הכי ס'איז געקומען ויראו פארפאטשקעט די אויגן, טפו, גלייך אין דר'ערד אריין, אלע, א מבול, גייטס. זאגט ער אפילו מלאכים וואס איז, מ'האט אנגעהויבן צו קאטשקען מיט די אויגן, איך דארף ענק נישט האבן, קען זיך.

ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו וועט ער פארשטיין וואס טוט זיך דא וואס דארף דא זיין אזויפיל אחורנית ווערט באטאנט זיי האבן געלייגט דעם דא זענען געגאנגען אחורנית ופניהם אחורנית גיי נארמאל און פארמאך די אויגן און פערטיג פארוואס האבן זיי געדארפט גיין אחורנית דער אלשיך הקדוש זאגט א מורא'דיגע ווארט אפילו די זיין פארמאכן עס פארמאכן די אויגן אבער דאן זאגט ער די צלם אלוקים ווערט מושחת ווען מען זעט נישט קיין גוטע זאכן אפילו דו זעסט נישט אפילו דיינע אויגן פארמאכט, זיי האבן זיך געמוזט גיין ופניהם אחורנית, וילכו אחורנית ופניהם אחורנית, ווייל די צלם אלקים זאל נישט ווערן מושחת. נו מסביר מיט דעם די גמרא, יעדער איינער פארשטייט גוט אין אונזערע דור וואס מען מיינט, יא? פארשטייט זיך נישטא קיין חכמה, ער וועט נישט קוקן, ער האט יא, דו שטיי נישט דארטן, וואס האלטסטו עס בכלל? ער זאל מיר קיילען. דאס וועט טייטשען די גמרא, די גמרא זאגט אין בבא בתרא נ"ז, אויפן פסוק עוצם עיניו מראות ברע, וואס זאגט די גמרא? היכי דמי, אי דאיכא דרכא אחרינא, אויב ס'איז דא אן אנדערע וועג, וואס זאגט די גמרא? רשע. אפילו מ'איינער וואס פארמאכט די אויגן, אויב ס'איז דא א אנדערע וועג איז ער א רשע. אפילו ער פארמאכט די אויגן, אבער די צלם אלוקים ווערט נשחת, ווערט נשחת. דאס איז די וילכו אחורנית זאגט די אלשיך הקדוש. זאגט נאך עפעס אזוי בדרך צחות. און די וואך הייבט זיך אן איש צדיק תמים לפון, איש צדיק תמים היה בדורותיו, יא. און ביי שני שטייט ויאמר השם לנח, בוא אל התיבה כי אותך ראיתי, צדיק לפני בדור הזה, עס שטייט נישט תמים. דער בדור הזה, אין א דור המבול, דארף מען אכטונג געבן נישט זיין קיין תמים.

אזוי זאגט די מהרל די וואך א אינטערעסאנטע זאך, די מהרל זאגט אז די וואך שטייט מכל אשר בחרבה מתו, די גאנצע בריאה אין מבול געווארן אויסגעמעקט, אויסגעמעקט געווארן די גאנצע בריאה, די מהרל א מורא'דיגע זאך, יענע וואך זאגט רשי וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ, וינחם השם, נחמה היתה לפניו שבראו בתחתונים. דער רבוש"ע האט געהאט א נחמה אז ער האט באשאפן אדם הראשון בתחתונים, ווייל שאילו היה מן העליונים, ווען ער וואלט געווען אויבן, היה ממרידן וואלט ער ממריד געווען די מלאכים. זאגט די מהרל וואס איז די פשט, דער מענטש איז א מערדער, דער מענטש איז א מערדער, ווי ער גייט איז ער ממריד, ער איז א ממריד. ווען ער וואלט געווען אויבן וואלט ער ממריד געווען די מלאכים. זאגט די מהרל, ממילא וועגן דער מענטש האט געזינדיגט, האט ער ממריד געווען די די גאנצע בריאה, דערפאר איז אלעס אויסגעמעקט געווארן חוץ חוץ פון די פיש, פארוואס? ווייל די פיש איז אין ים, ער האט א מחיצה, קיינער האט נישט געקענט אריינקומען אין ים, די מענטש האט אים נישט געקענט ממריד זיין דערפאר איז ער געבליבן לעבן. ווייל דער מענטש קען נישט אנקומען דארטן, ער ווערט אויך דערטרונקען דארטן. און פאר דערפאר איז ער געבליבן לעבן. זאגט די מהרל, וואס איז די טייטש פארוואס איז געבליבן דער פיש לעבן? ווייל ער האט געהאט א מחיצה צווישן זיך מיט די שלעכטע חברה. זאגט ער, די הצלה פון א מענטש אין א דור המבול איז נאר, זאגט די מהרל, אנטלויפן פון עבירה, נאר אז דו זאלסט האבן א גוטע מחיצה. די פיש, נאר זיי זענען געבליבן לעבן פארוואס? ווייל זיי האט ער נישט געקענט ממריד זיין ווייל עס איז געווען א מחיצה. א מחיצה צווישן אים מיט שלעכטע חברה. איך האב א בחור וואס האט געהאט שלעכטע חברים האט זיך מתחבר מיט שלעכטע חברים די קדושת ציון האט מען געפרעגט וואס איז טייטש ותמגר ותמגר שמונה עשרה איך ווייס נישט זאגט דער קדושת ציון איך ווייס אויך נישט אבער עפעס איז נישט גוט דארטן ס'איז צווישן תשפילם תכניעם תמגר תשבר עפעס איז נישט בסדר דארט און האלט זיך פון דארטן הרחק כמטחוי קשת. Na מאס איך דענק, מאס איך האב געווען דארט אין צימער, מאס איך פארקורפט די פערציג יאר צוריק. איך האב געלערנט דעמאלטס דא אין פאנאוויטש, און דער זיידע זכרונו לברכה, משה מרדכי לעלובער איז דעמאלטס געווען דא אין שיכון ה'. ער איז געווען אין די נישט געזונטע יארן, געווען פאלאטשירט אויף האלבע גוף. ס'איז געווען, ס'איז געווען טישן אינמיטן וואך, געווען אסאך טישן, יארצייטן, סעודת ראש חודש, ס'איז געווען אינמיטן וואך טישן. און די טישן איז געווען סך הכל א דריי פערטל שעה, א שעה, א שעה, דריי, צו דריי פערטל שעה.

זיי האט אויפגעמאכט טעלעפאן טעלעפאן ציבורי אין שיכון ה' ביים זיידן, און מ'האט ער האט געהאלטן אינאיין קלינגען, ווייסטו, און ער איז ארויף געגאנגען אויבן, זאגט דעם עולם, דער לעלוב'ער רבי איז אריין צום טיש, אלע זענען אראפ געגאנגען, מ'איז אראפ געגאנגען צום טיש, בדרך כלל אזוי, צען, עלף אזייגער. מ'איז אראפ געגאנגען א גאנצע חסידישע עולם דארטן פון, נישט נאר פון פאנאוויטש, ער געזעצט אים ביים טיש, און נאכן טיש לייגט מען אריין אים אין צימער, אראפגעלייגט אויפן בעט, און ער האט, און די עולם איז אריבערגעגאנגען, די גאנצע עולם איז אריבערגעגאנגען זאגן, יעדן איינעם האט ער געגעבן די האנט, אזוי געזאגט, לערנען די הייליגע גמרא מיט יראת שמים, געזונטערהייט, און אסאך אסאך מאל האט ער מוסיף געווען, און האבן גוטע חברים, און האבן גוטע חברים, לערנען די הייליגע גמרא מיט יראת שמים, געזונטערהייט, און האבן גוטע חברים, אזוי האט די גאנצע עולם אריבערגעגאנגען.

האט ער אפגעשטעלט אזוי, האט אים געגעבן א שטעל אפ, אלע האבן זיך געגעבן אזוי די האנט, געגעבן א שטעל אפ, וואס האסטו אזעלכע קאלטע הענט? פארוואס האסטו אזעלכע קאלטע הענט? איך זאג אייך די הענט נישט געווען קאלט גארנישט מיט גארנישט, שוין. ער האט אים אפגעשטעלט אזוי, וואס האסטו אזעלכע קאלטע הענט? אזוי פינעף מינוט, דער בחור האט זיך געזען דעמאלטס מיט די לבנה מיט די כוכבים אויכעט, ער האט דעמאלטס אפגעקומען חיבוט הקבר מיט דינו של גיהנום זיכער. ער איז געשטאנען אזוי פינף מינוט, נאך פינף מינוט האט ער געפרעגט וואס האסטו אזעלכע קאלטע הענט? נישט. און נאך פינף מינוט האט ער אים געפרעגט ווי לערנסטו? האט ער אים געזאגט אין פאנאוויטש. האסט גוטע חברים? ער איז געבליבן אזוי שטיין, ער האט געזאגט נו, לערנען די הייליגע גמרא מיט יראת שמים, געזונטערהייט, און האבן גוטע חברים. ער איז ארויס פון צימער, האט מען אים געפריווט אזוי צו בארואיגן, אונז האבן מיר אים געפריווט אזוי צו בארואיגן אז דער רבי האט אין די עור, האט טאקע געהאט צו טון מיט די עור, מיט די עור האט ער געהאט טאקע צו טון, מיט די פעל, געהאט שטארקע, און ממילא איז ער עמפינדליך אויף קעלט, האט ער געזאגט חברה, ער זאגט דארט דעם גבאי, עס איז בסדר, איך האב דעם בחור באגלייט אין ישיבה, לאמיר אליין צוריק גיין אין ישיבה, איך בין דא אין דעם בערגל, עס הייסט רחוב ר' אבא, ווען מען גייט ארויף אין פאנאוויזש, מען גייט ארויף, לעבן מיר האט ער עס געמאכט, ווען די באס, מיר זענען ארויף געגאנגען איז א צווייטער בחור אראפ, יענער האט אויך, ער איז אויך געווען, האט געהייסן א חסידישע בחור, נאר נישט געזאגט אזוי, יענער איז אראפ, לעבן מיר האט ער עס געמאכט, ער איז צוגעגאנגען צו אים, זינגט ער זיך איין איך קום יעצט צוריק פונעם לעלובער רבין, פסיק אפגעשניטן, איך וויל דיר מער נישט קענען. פון די מעשה איז אריבער פערציג יאר. א דבר חידוש מען געבט א ס'איז אראפגעלאפן די יארן, דער וואס האט געכאפט דעם דער וואס האט געכאפט דעם פארציע דא אין ביים זיידן, דער וואס האט אים אפגע יענער איז ארויף מעלה מעלה, מעלה מעלה און די עולם לערנט זיינע ספרים אויכעט. די עולם לערנט זיינע ספרים, ער איז ארויפגעגאנגען מעלה מעלה. בתורה איז ער גאר גאר גרויס. און די אנדערע, די אנדערע, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, נעבעך נעבעך, צרות רבות צרורות. נישט נישט רוח, נישט רוח, נישט קיין רוחניות, נישט קיין גשמיות, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, צרות צרות רבות צרורות. מיר זעהן אז דעמאלטס געכאפט א פליק פון א פינף מינוט אפגעקומען איך ווייס נישט וואס, אבער האט אים אפגעשניטן. היינט איז נישטא קיין אזא איד וואס זאל קענען קאלטע הענט, ווארימע הענט, אלע דארפן זיך אליין כאפן און אנטלויפן און וויסן זיך אכטונג צו געבן, מכל אשר בחרבה מתו, וויסן ווי אזוי די דגים שבים ניצול געווארן, וויאזוי דגים שבים ניצול געווארן, ווי די אבער שטייט אין של"ה הקדוש, יא, א חבר, די אותיות חבר קענסטו דרייען, ח' בית ר', בית ח' ר', חית ריש בית, בית ריש חית, זאגט דער של"ה הקדוש זאגט עס, אזוי אויב דער אויב ער איז בית חית ריש ער איז א בחור, דעמאלטס איז חית בית ריש נעם אים אלס חבר, אבער טאמער איז ער חית ריש בית ער איז א חרב, איז בית ריש חית ברח, אנטלויף פון אים. דער של"ה הקדוש זאגט עס. איז דער חפץ חיים האט געזאגט פאר די בחורים אז סוכות מען נעמט די ארבעה מינים יא מען גייט ארבעה מינים און לולב הדסים און מיט א אתרוג אויך די אתרוג איז דאך די צדיק די ערבה איז נישט די צדיק יא די ערבה איז דאך אין בו לא טעם ולא ריח טא ווען עס קומט צו שעת המצוה מען האלט זיי צוזאמען מען שאקלט עס און מען האט געענדיגט די מצוה די אתרוג אריין אין זיין פושקע קען אפילו דו דאוונסט אינאיינעם מיט יענעם מיט יענעם אבער נאכן דאווענען האב גארנישט מיט יענעם דו ביסט דו און דו האסט גארנישט מיט די ערבה איז די און איך גיי אריין אין אתרוג פושקע. דער תפארת שלמה ברענגט עס זייער שארף, ער זאגט הרשע הזה מביא שורש פורה בקרבך, דער תפארת שלמה, ער זאגט עינינו הרואות בעולם הזה, מען האט עס געזען, ביי די קאראנע האט מען דאך עס געזען, איינער איז קראנק ער מאכט אלעמען קראנק, יא דער זיהום אויר, ס'איז נאר א שלעכטע חבר איז אסאך ערגער זאגט ער, וואס ער מאכט דא, וואס ער מאכט דארט אין די זיהום אויר. ער מאכט דארטן דעם דאס. אה? יא. ווייל איינער איז צוגעגאנגען צו א דאקטאר. ער האט אים געזאגט ער פילט זיך נישט גוט. האט ער האט ער אים בודק געווען די לונגען האט ער געזאגט אה דו רייכערסט. רייכערסט? איך האב נאכנישט גענומען קיין ציגאר אין מויל אין לעבן. אָט איך זע דאָך אַז די לונג איז שוואַרץ. זיכער דרייסט זיך אַרום צווישן רייכערס, און האַלטסט אין איין אַרײַנאָטעמען זייער דאָס. שוין, דאָס איז עס. ער דערציילט רבי יאָסל קנאָבליך, אַז אַ יונגערמאַן איז אַרײַנגעגאַנגען צום בעלזער רבֿ זכרונו לבֿרכה. איינער איז אריינגעגאנגען צום בעלזער רב זכרונו לברכה און האט זיך צעוויינט אז זיין זון איז געווען אזא שטארקער אין לערנען און דאווענען מיט א זיסקייט מיט א געשמאקקייט מיט א פרייליכקייט ער איז געווארן יבש אינגאנצן נישט קיין טעם נישט קיין ברען נישט קיין פארשטיין און האט געוויינט פארן בעלזער רב איך ווייס נישט וואס איז געשען האט בעלזער רב זכרונו לברכה אים געזאגט זיי מוחל זיי מוחל זיי בודק ווער זענען די חברה.

זאגט נישט יענער זאגט זיי מוחל זיי בודק ווער זענען די חברים. דער אינגערמאן האט געהאט שכל האט פארשטאנען די בעלזער רב זעהט ביי זיך אין צימער אזוי בעסער וואס די מגיד שיעור זעהט מיט זיינע אויגן אזוי יא איז ער צוגעגאנגען דער אינגערמאן און דער טאטע האט מחליט געווען האט אליין אנגעהויבן בודק צו זיין. ער האט אנגעהויבן נאכצוגיין ווער איז דער חבר און פּו! ביז ער האָט געטראָפֿן דעם שלאַנג, דער אייבערשטער זאָל אָפּהיטן. ביז ער האָט געכאַפּט, דער אייבערשטער זאָל אָפּהיטן, איז ער אַריינגעלאָפֿן צום בעלזער רב מיט אַ געוויין, אַז ער האָט געכאַפּט, יאָ, און געכאַפּט דאָ, אַז ס'איז דאָ אַ ביטערער חבֿר. האָט ער, האָט דער בעלזער רב זכרונו לברכה געזאָגט אַ מוראדיקע זאַך, זאָגט, דו ווייסט, זאָגט ער אים, דו ווייסט, ס'איז דאָ, מ'איז מתפּלל יעדן טאָג אויף אַלע זאַכן, אָבער ס'איז דאָ איין זאַך, וואָס מע דאָפּלט דאָס צוויי מאָל צוויי מאָל. עס הייסט פיר מאל? מען דאפלט עס צוויי מאל צוויי מאל וואס? ווייל אינדערפרי ביי מעביר שינה זאגט מען ורחקנו מאדם רע ומחבר רע, און ביי יהי רצון שתצילני זאגט מען נאכאמאל שתצילני מאדם רע ומחבר רע. צוויי מאל צוויי מאל קענסט זאגן איינמאל מחבר רע און פערטיג? שלעכטע חבר דארף מען האלטן אין איין בעטן, נישט גענוג אין איין בעטן, אין איין אנטלויפן אויך. יא. און לאמיר מסיים זיין רבותי, דאס איז וויכטיגע זאכן רבותי צו וויסן אזוי אנהייב זמן, אנהייב זמן און בזמן קשה כזאת, מוזן אנטלויפן פון שלעכטע חברים די אייבערשטער שומר און מציל זיין. און לאמיר מסיים זיין דער הייליגער חתם סופר זאגט די וואך, וירא אלקים אנהייב פרשה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ,

ווייל ווען זיי וואלטן זיך געפירט בחסד, איז אפילו זיי האבן געזינדיגט וואלטן זיי געראטעוועט געווארן, אזוי זאגט דאך חתם סופר. כי השחית, איך וועל פארליינען דעם לשון פון חתם הייליגן חתם סופר, זאגט ער משום כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ זאגט ער דרכו מוסב על אלקים שהשחיתו דרכי אלקים שהוא רחום וחנון, די דרכו מיינט די אייבישטער, די אייבישטער'ס דרך איז רחום וחנון, זיי השחיתו דרכי אלקים שרחום וחנון מה שראוי לאחוז בדרכיו וואס מען דארף האלטן און ללכת בדרכיו ולהיות בן אדם לחברו חומל וחונן זאגט דער חתם סופר ואילו עשו כן ווען זיי וואלטן געמאכט אזוי וואס וואלטן זיי געווען חונן וחומל ווען זיי וואלטן געמאכט חסד היה הקדוש ברוך הוא מרחם וחונן אותם אף על פי שעברו עבירות בינם לקונם וואלט דער רבונו של עולם אויף זיי מרחם געווען אבל עכשיו שלא עשו כן נחתם גזר דין שלהם. און טייטש כי השחית כל בשר את דרכו פונעם אייבערשטן זאגט ער, די דרך פונעם אייבערשטן דאס האבן זיי משחית געווען. ווייל ווען זיי מאכן, ווען זיי מרחם וחונן, ווען זיי וואלטן געווען, וואלט דער רבונו של עולם, ואילו עשו כן היה הקדוש ברוך הוא מרחם וחונן אותם, אף על פי שעברו עבירות בין אדם למקום. קען אנקויפן דעם אייבערשטער מיט א טובה טון א אידן. דער מדרש תנחומא זאגט די וואך, אות ה', זאגט דער, זאגט דער מדרש, אז ס'איז דא צוויי מענטשן וואס אויף זיי שטייט אין גאנץ תנך די ווארט צדיק. וועמען? נח איש צדיק תמים, און ווער איז דער צווייטער? אויף יוסף שטייט, אין עמוס שטייט על מכרם בכסף איש צדיק, דאס איז יוסף הצדיק. זאגט דער מדרש פארוואס שטייט דאס אויף די צוויי, ווייל די צוויי זנו פרנסו וכלכלו את העניים, זיי האבן געגעבן נח האט מפרנס געווען דעם דור וואס זיי האבן נישט געהאט, און יוסף הצדיק ויכלכל יוסף את אחיו ואת בית אביו. ווער ס'געט צו עסן פאר עניים ער הייסט א צדיק. דא קען מען שרייבן הרב הצדיק, צדיק הייסט ווער ס'געט צו עסן פאר ארעמע לייט. ער איז צדיק. ער איז צדיק. ווייל דער ערוגת הבושם זאגט די וואך. עס שטייט ויכלא הגשם מן השמים. ויכלא הגשם. פרעגט דער ערוגת הבושם ווייסט מען אז ס'קודם געווען גשם און שפעטער געווארן מבול. אז דארף שטיין ויכלא המבול נישט ויכלא הגשם. גשם איז נאך געווען ברחמים שפעטער געווען א מבול. דארף שטיין ויכלא המבול נישט די גשם. זאגט דער ערוגת הבושם דער בעל הטורים זאגט צוויי במסורה, איין מאל שטייט ויכלא הגשם מן השמים, די צווייטע מאל וואס שטייט ויכלא העם מהביא ביי די נדבה נדבת המשכן, ויכלא העם מהביא, יא? זאגט דער ערוגת הבושם ויכלא העם מהביא דו הערסט אויף צו מנדר זיין איז ויכלא הגשם ענדיגט זיך די שפע מן השמים.

אמר לו את אברהם אבינו האט געפרעגט וכי מה צדקה יהיו לכם לעשות בטובה וכי עניים היו שם איר האט קיין געהאט דארט מארמעלאד ווייל לא היו לא היו שם אלא נוח ובניו האט ער געפרעגט צו שמים וועם האסטו געמאכט א צדקה אמר לי עשיני צדקה עם א בהמה א חיה ווי א עוף ולא יהיני ישנים אונז האבן נישט געקענט שלאפן ביינאכט ווייל אלו היינו עושים מנין לפני זה ולפני זה כל הלילה יעדע ער עסט ווען ער עסט נישט ועוד זאגט דער מדרש אמר אברהם ומה אילולי בזכות וואס איז ער ארויס פון תיבה נאר בזכות צדקה מיט וועם מיט צדקה מיט בהמה ומה אילולי ווען נישט אילולי ווען נישט שעשו צדקה עם בהמה חיה ועוף לא היו יוצאים ווען זיי מאכן נישט קיין צדקה עם בהמה חיה ועוף זענען זיי נישט ארויס פון תיבה וכיון שעשו צדקה יצאו איז אני אם אעשה עם בני אדם אויב כ'מאך מיט מענטשן צדקה על אחת כמה וכמה אוודאי אז איך וועל געהאלפן ווערן באותה שעה נטע אשל בבאר שבע אכילה שתיה לויה

מ'דערציילט נאך אז דער זיכלינער האט געהאט א איידעם וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, איז אריינגעגאנגען צו רבי ר' העניך בעטן א ברכה אויף קינדער, און דאס איז געווען פרשת נח, פרשת נח, האט אים רבי ר' העניך אים געזאגט, דער רשי זאגט די וואך אלה תולדות נח, עיקר תולדותיהם של צדיקים, ס'איז א מדרש, א דרשת חזל, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשיהם הטובים.

אה, האט אים געענטפערט דער רבי ר' העניך אז אויבן אין הימל, אין די שער התולדות, אז די היכל וואס פון דארטן קומט קינדער, איז לעבן די שער פון גמילות חסדים. אסאך מאל ס'פארקלאפט זיך פאר איינעם א טיר ער קען נישט האבן קיין קינדער, ווייל די טויער אויבן איז פארמאכט, נישט דא, די טויער אויבן איז פארמאכט קען ער נישט האבן קינדער, און וואס איז די עצה? אז די שער התולדות איז פארקלאפט, וואס איז די עצה, מען גייט אריין אין שער גמילות חסדים אין יענעם היכל, און פון דארטן מאכט מען א גשר, פון דארטן קען מען מאכן אזא, א תעלה רופט מען דאס היינט, ניין? אזא א א גשר, מען גייט אריין. טא מען זאגט א מענטש דארף האבן קינדער, און ס'איז פארקלאפט א טיר, די עצה אנהייבן צו מאכן חסד. די עיקר תולדות נח געווען פינף הונדערט יאר אלט נישט געהאט קיין קינדער עיקר תולדותיהם של צדיקים ווייסט ווי אזוי ער האט געהאט קינדער מעשיהם הטובים און אנגעהויבן צו מאכן צדקות אנגעהויבן צו מאכן צדקות אזוי איז געווארן קינדער אה דאס איז אונטער דעם מ'רעדט דא גלייך און איינער וואס האט קינדער, איינער וואס האט קינדער, דעמאלטס איז ער זוכה צו גוטע קינדער. ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף ט, רבי שיע בן לוי אמר, כל הרגיל לעשות צדקה זוכה הויין ליה בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה. יא. תפארת שלמה זאגט אז דער רבונו של עולם זעט א איד דארף א ישועה, גיט ער אים אריין אין הארץ ער זאל מאכן צדקה, און די צדקה נעמט דער, זאגט תפארת שלמה נעמט דער אייבערשטער און איז זורע אויבן פון דעם מצמיח א ישועה פאר דעם איד. די צדקה וואס ער מאכט. רבותי, ווי מען שמועסט שטענדיג, צדקה מיינט דאך נישט דווקא געלט, צדקה מיינט דאך די וואס האבן געלט דארפן געבן געלט, אבער דא איז געווען, דער עולם געדענקט הרב טורטשין, געווען דא אין אהבת שלום הרב טורטשין, רבי לוזר צדוק טורטשין, ער האט ארויסגעגעבן מיט רבי חיים קניבסקי דעם שונה הלכות,

און האט געוויסט ער האט יעצט שאדן כל נדרי, יעצט איז כל נדרי, אין אזא שווערע ארבעט, נישט קיין בא'טעמ'טע ארבעט געווען, יא ס'איז אזא, ער האט געדארפט מיט מסירות נפש דארטן רייניגן ס'איז געווען, ביז מסירות נפש, ער האט טאקע שאדן געהאט כל נדרי, איידער איז ארויסגעגאנגען האט טעפליקער רב געזאגט דו האסט מיר געהאלפן מיט א זאך מעל דרך הטבע, ס'איז נישט קיין באטאמטע ארבעט געווען, און ס'איז ביי כל נדרי צייט, מעל דרך הטבע, דער רבונו של עולם וועט דיר העלפן די יאר וועסט האבן הצלחה למעלה מדרך הטבע. האט ער דערציילט רב טורטשין א מורא'דיגע זאך, אום מוצאי יום הקדוש האט זיך געזעצט לערנען, האט זיך אים געעפנט מעיינות החכמה, ער האט געלערנט דרייסיג בלעטער א טאג, און בעיון, און האט עס געדענקט, ער האט עס געדענקט כמונח בקופסא, איר ווייסט די עולם האט געקענט מאכן מיט אים, איר ווייסט, די עולם קען, די עולם קען א צורה פון א דף גמרא, תוספות, אש, גמרא, רשי, יא אזוי גייט עס. רשי, אש, אין מיטן קען עס אזוי גיין. ש ס, רשי, אין די גמרא אין תוספות. ער האט געדענקט עפעס נישט נארמאל כאילו ס'איז לעבן זיינע אויגן. ער האט געמיינט. און ער האט אנגעהויבן צו טראסקען און לערנען. ער איז געשטאנען ביים עמוד דרײַסיק בלעטער גמרא א טאג. דער משגיח אין חברון איז דעמאלטס געווען ר' מאיר חדש. ער זאגט יעדן טאג ער האט געהאט עפעס א משונה'דיגע סייעתא דשמיא, ר' מאיר חדש איז זיכער נישט געפאלן, עפעס א בחור האט דא אנגעהויבן צו דרייסיג גמרות א טאג, ער שלינגט דא איין מסכתות, בחור קום אהער, ער האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אביסל אין עיון, ר' מאיר חדש האט געזען אז ער קען עיון בעסער פאר אלעמען, אז נישט סתם ס'איז בעיון רב, ס'איז עיון בעסער פאר אלעמען, וויאזוי האט ער מסביר געווען וואס איז דא, ס'איז דא דא עפעס א ברכה פון טעפליקער רב. און אבער האט ר' מאיר חדש אמאל געזאגט אפילו הכי, איך זעה אז דו פארשטייסט גוט מיט אלס דינג, אבער ס'איז נישט קיין דרך, נישט דרייסיג בלאט, אבער עס האט נישט געהאלפן, ווייל נפשו חשקה בתורה, און ער איז געוואקסן און אויך ווי דער עולם געדענקט וואס ער האט געקענט, ער האט געקענט כמונח בקופסא. ער האט געזאגט ס'איז געווען א ברכה פון טעפליקער רב, ס'איז געווען דאך אזא ברכה א יאר למעלה מדרך הטבע, האט ער געזאגט אפילו גלייך מוצאי יום כיפור האט ער געזאגט, ווי פיל צו איך האב געהערט ממעיינות החכמה, און איך מיין צו זאגן אז צדקה איז נישט נאר מיט געלט, וואס מען האט גערעדט א דרך פון גמילות חסדים. פארקערט רבותי, די וואך איז דא א פסוק שופך דם האדם באדם דמו ישופך, שטייט רבי אייזיקל קאמארנער אין חומש אין היכל הברכה, זאגט אויפן פסוק שופך דם האדם באדם דמו ישופך, מכאן אזהרה רבה ל. מקפח את פרנסתו של חברו, ס'איז מקפח יענעמ'ס פרנסה ויורד לאומנות חברו, הרי הוא כשופך דמים ממש. ר' יחיאל אלכסנדר ברענגט א מקפח פרנסת חברו זאגט ער הרי הוא בסכנה עצומה, א סכנה, מיט וועם א סכנה? מיט דעם איז געווען א מורא'דיגע מעשה מיט ר' יחיאל אלכסנדר? ווען איינער פון זיינע חסידים האט געוואוינט אין עפעס א שטעטל וואס איז געווען דארט עפעס א קבוצה וואס האט זיך גענומען קעגן די רב און ווייסט דאך אזעלכע אויבער חכמים און זיי האבן יורד געווען לחייו פונעם רב און איינער פון זיינע חסידים איז דארטן געווען אויך פון די חברה און ער איז געקומען רבי יחיאל אלעקסאנדער האט אים געזאגט זאלסט וויסן אז מקובלני מרבותי אז עס איז יורד לאומנותו של חברו איז ער מקפח חיי עצמו ער מקפח די אייגענע לעבן ווען ער יורד לאומנותו של חברו הער אויף פון דעם רב לאז אים לעבן. האט מען געגאנגען קעגן דעם רב און געוואלט נעמען א צווייטן, ס'איז געווען דארט לעבעדיג. מ'האט יורד געווען לאומנות פונעם רב און געוואלט נעמען א צווייטן. האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן דע לך מקובלני מרבותי, כל היורד לאומנותו של חברו, איז ער מקפח חיי עצמו, און האט אים אנגעהויבן צו ליינען דעם פסוק שופך דם האדם באדם דמו ישפך, און רבי יחיאל אלכסנדר האט אים געזאגט ער זאל אים נאכזאגן, כמעט קריאת הסוטה, ער זאל אים זאגן ווארט ביי ווארט, און דער חסיד האט זיך מקבל געווען ביי אים אין צימער, רבי יחיאל אלכסנדר האט זיך ערשט געזעגנט מיט אים. ער איז אהיימגעפארן, ער האט אויף. אבער איז אנגעקומען דארטן א שלעכטע חבר, מ'האט זיך שוין פריער געשמועסט די שלעכטע חברים האבן צוריק געשלעפט, און האט צוריק אנגעהויבן מיט דעם רב, שלעכטע חבר, צוריק און צוריק אנגעהויבן מיט דעם רב, גלייך ווי האט אנגעהויבן מיט דעם רב צוריק, האט אנגעהויבן צו שפייען בלוט, יציאת נשמה און געשטארבן. ער זאגט אז המקפח פרנסת חברו איז הרי הוא בסכנה עצומה, מקפח פרנסת חברו איז מקפח חיי עצמו, לא יראה. פארקערט רבותי זע מדה טובה מרובה האט ער געהערט ביים רב טורטשין וואס ער האט געזאגט מיטן טעפליקער רב מ'טוט א טובה יענעם גיט געלט יענעם איז צדקה תציל ממוות א חסד מיטן צווייטן וואס האט מען געזאגט אין מדרש שטייט נח הייסט צדיק ווער הייסט צדיק נאר וואס טוט פאר יענעם צדקה האט ער געזען וואס הרב טורטשין האט זוכה געווען זאל די אייבישטער העלפן זאל קומען א געזונטע ווינטער א לעבעדיגע ווינטער לנו ולכל ישראל די עולם געדענקט מארגן מיטוואך הייבט מען אן בערך הלכה א' חשבון מען הייבט אן הלכות תפילין די קומענדיגע חוברת וועט שוין זיין אויף חנוכה, הלכות חנוכה, געדענקען, מען הייבט אן א זמן, ס'איז דרײַ פֿיר מינוט, אבער געלערנט, און מען זעט אז תלמיד בישיבה בחורים מיט כולל יונגעלייט זען זען ווי וויכטיג ס'איז, זאל זען גוט גוט ווי וויכטיג ס'איז. און די אייבערשטער העלפן מ'זאל זוכה זיין צו א געזונטן ווינטער לנו ולכל ישראל. רבי חנניא בן עקשיא אומר.